א גוטן ערב שבת קודש, פרשת שופטים. איידער איך הייב אן דעם שיעור די וואך וויל איך זאגן א וויכטיגע הערה. פראביר צו געבן אסאך חיזוק פאר די כלל ישראל און פאר מיר און פאר די אלע וואס וואוינען אין טאהש האבן פארלוירן אזא אבידה און מ'מוז זעהן ווייטער צו גיין אפילו מיט אזא גרויסן פראסק. וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן. כ'האב אבער געוואלט זאגן פאר איך זאג דעם שיעור, וויל איך זאגן א וויכטיגער פונקט, ס'איז דא א קליפ וואס דרייט זיך ארום ווי טאהש רבי מאכט א מוציא, זאגט איבער דעם שם אפאר מאל מיט אלעם, די לעצטע פאר יאר ווען ער האט געמאכט הבדלה האט ער אויך געהאט דעם זעלבן פראבלעם, איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז זייער נישט שיין אז מען לאזט אזא קליפ זאל זיך ארום דרייען, קודם מען מאכט ליצנות פון אן ערליכן איד, דער איד איז שוין נישט געווען ביי די כוחות דעמאלטס און ביי די כלים, און נאכדעם.

צו מאכן אז אידן זאלן, זאלן לעבן, און להושיבם על אדמתם, מ'זאל זיי באזעצן אויף זייער לאנד. ס'איז דא אין דעם עטליכע טייטשן, ס'איז, קודם זיי זאלן בלייבן זיצן דארט, און נאכדעם אפילו חלילה ווען מ'האט זיי ארויסגעטריבן, איז געווערט פאר'ן אייבערשטן טאמער מ'האט ערליכע דיינים אז מ'זאל זיי צוריקברענגען, אזוי ווי ס'שטייט אין ישעיה נ ו, שמרו משפט, שמרו משפט ועשו צדקה, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל, אזוי ווי ס'שטייט אז מיט דעם וואס מ'שטעלט ערליכע דיינים, איז קודם כל, ס'שטייט דאך אין אבות פרק ג' משנה ב', שאלמלא מוראה, ווען נישט דאס וואס מ'האט מורא פארן מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, קומט אויס אז ס'גורם אז מ'זאל לעבן. איינער זאל נישט איינשלינגען דעם אנדערן, און להושיבם על אדמתם, אזוי ווי ס'שטייט אין משלי קפיטל כט פסוק ד', מלך במשפט יעמיד ארץ. טאמער איז אבער דא א קלקול פון די דיינים, איז עס גורם השחתת ארץ, און די דור המבול איז מוכיח. און ביי יתרו'ן שטייט אויך אזוי, יתרו זאגט פאר משה רבינו, און דאס איז אין שמות י ח פסוק כג, זאגט ער וכל העם יבוא על מקומו בשלום, וואס הייסט יבוא על מקומו? עס דארף שטיין ישב על מקומו. לערנט מען דא דער פסוק אז אפילו צוריק צו ברענגען נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אונז ארויס געווארפן וועט ער אויך טוהן ער וועט אונז צוריק ברענגען דאס איז מוראדיג און דאס וואס דער פסוק זאגט נאכדעם פסוק כ א לא תטע לך אשרה זאלסט נישט מאכן קיין פאלשע דיינים אצל מזבח ה' אלקיך פארוואס ווייל אן אשרה האט מען געדארפט אויסרייסן מיטן שורש און אז מען שטעלט פאלשע דיינים וועט זיי דער אייבערשטער חלילה אויסרייסן מיטן שורש.
די פריערדיגע סדרה ראה לאזט זיך אויס איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. קען מען אפשר זאגן אז נאכדעם שטייט שופטים ושוטרים ווייל אז דער אייבערשטער שענקט איינעם אז ער האט אסאך קינדערלעך און ער האט א ברכת השם און ער האט טעכטערלעך דארף מען זיי וואטשן. יעצט אין שלחן ערוך אין סוף הלכות יום טוב ווערט געברענגט אז יום טוב איז א מצוה מען זאל שטעלן שוטרים און להשגיח שלא יבואו לעבירות מתוך שמחה. אזוי ברענגט דער רמב ם. עס קען זיין אז דאס איז די. גאנצע המשך, ווייל אין פרשת אמור ווען מ'ליינט פון די אלע ימים טובים שטייט ולא תחללו את שם קדשי, ווי קומט עס אריין אין מיטן ולא תחללו את שם קדשי? טאמער ס'איז יום טוב און מ'לאזט זיך אביסל וואויל גיין, און מ'געט נישט אבאכט אויף די קינדער, איז עס א פראבלעם, זאגט די תורה אן שופטים ושוטרים, ס'מוז זיין שוטרים, אזוי ווי די רמב"ם זאגט אין הלכות יום טוב. און טאמער די שופטים ושוטרים זענען נישט ערליך זאגט אונז שוין די גמרא, די גמרא זאגט אז אלע פורענות וואס ס'קומט אויף כלל ישראל, קענסער, מ'לויפט אונז נאך די אייסיס מ'רומט און מ'וויל אונטערברענגען ארץ ישראל מיט אלע אידן וואס זיי וואוינען דארט מ'וויל אין אמעריקע מאכן א חורבן די אלע צרות קומט פאר איין זאך ווייל ס'איז נישט דא קיין ערליכע שופטים ושוטרים אזוי זאגט די גמרא אז עס קומט אלץ ווייל מ'האט נישט געשטעלט ערליכע שופטים און שוטרים. כ'געדענק מיט יארן צוריק האט דעברעצינער רב ארויסגעגעבן א בריוו, ער האט געזען אז אלע רבנים זענען מעוות דין תורות, ער האט זיך אזוי גערעגט האט ער ארויסגעגעבן א בריוו און ער האט געקוואוט די גמרא, ער האט געזאגט עטס ברענגטס אויף ענק די ארגסטע זאכן וואס איז נאר דא. בפרט אז די רבנים אינטערעסירט זיי גארנישט. די גמרא ברענגט אין מסכת שבת דף קי"ט עמוד ב', פארוואס איז חרוב געווארן דער בית המקדש? עס ברענגט די גמרא אסאך טעמים, איינע פון די זאכן איז, שלא הוכיחו זה את זה, מען האט נישט געזאגט מוסר איינער פארן צווייטן, שנאמר וואס עס שטייט היו שריה כאילים, זענען געווען ווי ווידער, לא מצאו מרעה, זיי האבן נישט געטראפן ווי צו פאשען, זאגט די גמרא מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, יעדער קוקט אריין, יעדער ווען ס'גייט א סטאדע שעף קוקט יעדער אריין אין יענעם אין דעם.

בוזים דבריו, און ממילא איז דער אייבערשטער געווארן ברוגז. זאגט די גמרא נאך דעם, ס'איז דא אין פסוק עד אין מרפא, וואס הייסט אין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, ווען איינער איז מבזה א תלמיד חכם איז נישט דא קיין רפואה פאר זיין מכה. נאכדעם זאגט דער זעלבער אמר רב יהודה אמר רב, מען דרשנט סמיכות, מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, און משיחי איז די תינוקות של בית. רבן ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי חכמים, איז די פשט אז ווען די תלמיד חכם געט נישט אבאכט אויף תינוקות של בית רבן ער לאזט צו אלע מיני זנות, דעמאלטס איז ער נישט קיין תלמיד חכם, ס'מוז גיין אין איינעם. און אז מען פארשעמט אזא מין תלמיד חכם וואס ער שלאגט זיך קעגן פעדאפיילס, אויף דעם איז אין רפואה למכתו. אבער טאמער ער איז א תלמיד חכם וואס ער לאזט עס אנגיין פארקערט ער באהאלט עס נאך, דארף מען לוחם זיין און זיך נישט דערשרעקן. נאכדעם זאגט די גמרא ווייטער, אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, ווייל דאס איז די גאנצע שליסל, דעם זאגט די גמרא נאך ווייטער, ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. פארוואס? ווייל די קינדער בויען מיט זייער תורה דעם בית המקדש, נאכדעם ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה, כך מקובלני מאבותי, אזוי האב איך פון מיינע עלטערן מקובל ואמרי לה מאבותיך, ער האט אים געזאגט פון דיינע עלטערן האב איך מקובל כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחריבים, ווערן זיי נעבעך חרוב. מיט דעם האט דער אייבערשטער חרוב געמאכט ירושלים אויך. רבותי, קינדער מוזן זיין בקדושה, ווען נישט איז זייער תורה נישט קיין הבל פיהם שאין בו חטא. שוין, סאו די וואך רעדט זיך פון זיך אליינס. זעט, דער אייבערשטער האט אויסגעריסן א דיין דא, ער האט אויסגעריסן אין ארץ ישראל אויכעט א דיין, ס'א דיין ניימאן, בערך פערציג יאר אלט, געהאט א טומער אין קאפ, א דיין אין וויזשניץ, געשטארבן. רבותי, ס'מיינט נישט דער אייבערשטער רייסט זיי אויס פאר זייערע חטאים. קען זיין ס'גענוג מיט דעם אז זיי זענען נישט מוחה, איז אויך שוין גענוג. און עס קען זיין ס'דא אנדערע סיבות, דער אייבערשטער האט דאך זיך זיינע וועג מיט זיינע זאכן. אבער אונז דארף מיר אנהייבן והחי יתן אל לבו, אונז דארף מיר אנהייבן צו טראכטן, וואס טוהן מיר אין צרות? איז וועגן דעם דיין דא פון ר' אריה לייביש טייטלבוים האב איך געזאגט א פייערדיגן הספד, און מענטשן האבן טענות, איז לאמיר זיך אביסל דורכשמועסן. פיין, האסט א טענה האסט א טענה. די באדעם ליין איז אבער אז מיר האבן געזאגט פיר דיינים אז ר' אהרן האט זיי געאפערט יעצט דעם פאסטן צו זיין א משגיח אויף זעקס בוטשער סטארס, זייט יעצט איז דא זעקס ווייל ס'איז דא זומער אין קאנטרי אויך, און זיי האבן אלע ריפיוזד, זיי האבן געזאגט אונז פארשטיי מיר נישט דערצו. איך וויל אייך פרעגן, מען האט מיר געאפערט א דזשאב איך זאל ווערן א מעקעניק אין קארס, מען צאלט הונדערט פופציג דאלער א שעה, איך ווייס אבער נישט וויאזוי מען עפנט דעם הוד, איך ווייס, איך בין אמאל געבליבן סטאק ווייל כ'האב נישט געהאט קיין ווינדשילד ווייפערס, בקיצור כ'בין אריין אין א געז סטעישן, כ'האב געקויפט אזא גרויסן באטל א גאלן, און כ'בעט דעם געז סטעישן מענעדזשער זאל עס מיר פליז אריינלייגן, זאגט ער מיר ליסן, דו האסט געקויפט דא און דו דארפסט עס אליינס אריינלייגן, זאג איך איך ווייס נישט וויאזוי איך קען נישט עפענען דעם הוד, ענדליך האט מען געעפנט דעם הוד, קודם האט ער א שלעפ געטאן האט זיך געעפנט ביז א געוויסן, עס האט געמאכט א פאפ, נאכדעם ווען עס האט זיך געענדיגט דאס ביסל האט זיך עס געגעבן א שטעל אפ און מען האט אריינגעלייגט די הענט ערגעץ אונטן, איך ווייס אליינס נישט ווי ער האט אריינגעלייגט די הענט. אונטער די הוד, און ער האט עס געעפענט און האט אויפגעשטעלט מיט אן אייזן דעם הוד ס'זאל שטיין, און ער האט עס אנגעפילט און פארטיג. יעצט למעשה, איך האב געזען אז די הוד איז אפן, האב איך געוואלט גיין אנפילן, זאגט ער נא נא נא נא, דארט ווי דו ווילסט גיין אנפילן, דאס איז גאר די טרענסמישן פלואיד, איך וואלט אריינגעלייגט ווינדשיעלד ווייפערס אין די טרענסמישן פלואיד, איר הערט וואס דא טוט זיך? זאגט ער, יו וואוד העוו קאזד דיס קאר טו גאו בראוק, כ'געדענק אמאל בין איך געפארן אין יוראפ, איך האב געהאט א וואלקסוואגן, זיי האבן נאך נישט דעם מין פאטענט אז טאמער דו ווילסט קויפן דיזעל האט עס אן אנדערן אייזן, און די דיזעל אייזן גייט נישט אריין אין א רעגעלע קאר, און די רעגעלע קארס אייזן גייט נישט אריין די אייזן וואס עס גיבט די געז. זיי האבן נישט געהאט דאס. בקיצור, איך האב אנגעפילט די קאר מיט דיזעל געז, איך גיי איך סטארט די קאר, און אלל אוו א סאדען ס'ארבעט נישט די קאר. קאל איך אויף, ס'איז געווען א רענטל קאר, קום שוין און פיקס די קאר, סאמטינג איז ראנג, קומען זיי זאגן יו נאו וואט יו דיד, יו קילד די האול קאר, פרעג איך אים וואס גייסטו יעצט טון, זאגן זיי אונז גיימיר אוועקשלעפן די קאר, אונז ברענג מיר דיר א נייע קאר, אונז גיימיר אוועקשלעפן די קאר און אונז גיימיר עס ארויס פאמפן, ס'דא א וועג וויאזוי זיי האבן אז זיי נעמען ארויס די געז און זיי מוזן עס נאכדעם אויסוואשן מיט געז צענליגע גאלן אז ס'זאל נישט בלייבן פון דעם דיזל אין ערגעץ ווייל ס'איז דאך שוין ארום געגאנגען איבעראל, איך האב דאך שוין געוואלט סטארטן די קאר, און בקיצור עט די ענד אוו די דעי איז האב איך געדארפט באצאלן פאר צוויי קארס, נה ס'איז גארנישט אבי די קאר האט נישט געפלאצט, איך מיין קוד העוו בין א לאט אוו ביג פראבלעמס, סאו רבותי איך וויל ענק זאגן מען נעמט א מענטש מען קאלט אים אפ, אפשר וועסטו קומען געבן א הכשר אויף פלייש, ווען איינער זאל מיך דאס זאגן זאג איך אים אנטשולדיג איך ווייס נאר וויאזוי פלייש זעט אויס ווען ס'איז געקאכט און ס'ליגט אויפן פלעיט, אדער דען דעט ווייס איך. גארנישט. געדענק נאך ווען א בחור אין די ישיבה האב איך געגעסן פלייש אין וויזשניץ איז דארטן געוען אזעלכע די אדער מיט די אלע זאכן די אין די ווען מען עסט א דיכטל איז בקיצור פרעג איך איינעם וואס איז דאס פונקטליך זאגט ער מיר דאס איז די בלוט אדער מען מעג עס עסן ווייל ס'איז שוין אויסגעזאלצן דעטס איט. סאו עטס ווילטס נעמען א מענטש א בעל מכשיר אויף פלייש? איך האלט אז א אהרן טוט די קלוגסטע זאך. זאגט ער אזוי רבותי איך בין הייליג תורת משה געווען ביז מיר אזוי ווי שאץ האט געזאגט מען ברויך נישט מער קיין הכשר ס'א שאד זאלסטו אויסגעבן געלט פאר א בעל מכשיר און מ'מעג אויכעט עס צולייגן אז די הכנסה פונעם בוטשער נאכדעם וואס ער ס'בלייבט דיר און ס'בלייבט פאר דעם הירש מיט די אלע חברה די הכנסה גייט פאר תלמוד תורה ממילא איז אלעס כשר ס'א שאד זאלסטו אפילו נעמען א בעל מכשיר ענדליך ערך אז נאך אסאך זוכן האט ער יגעתי ומצאתי, ער האט באצאלט די גוטע פרייז, האט ער געטראפן איינעם וואס ער הייסט בן ציון לאו, ווער איז א דיין? איך וויל אייך זאגן, מיר האט געזאגט יעצט א ערנסטער מורה הוראה, ער האט אמאל געפרעגט רב לייביש'ן, רב לייביש טייטלבוים, וואס עפעס האסטו דיך אריינגעלאזט אין די ארוינישע געשעפט? האט ער אים געזאגט, ווי לאנג איך לעב וויל איך ס'זאל זיין טהרת המשפחה. אהרן האט געהייערט אל די כלים ריקים, כלים ריקים. איך אליין האב זיי נאכגעקוקט, איך האב ענק שוין געזאגט, זיי קענען נישט קיין מראות קיין איינער נישט, איך פלעג אריינשיקן, כ'בין געשטאנען אינדרויסן, כ'האב געבעטן א אינגערמאן, ער ווייסט דאך אז איך בין אין חרם, גיי אריין טראג דאס אריין, טראג דאס אריין, טראג דאס אריין, און ס'אלעס ארויסגעקומען נישט ריכטיג, ס'אלעס ארויסגעקומען כשר. על כל פנים, איך האב עס שוין געזאגט אויפן האטליין אסאך מאל. על כל פנים, איז דא איינער ישראל דוד הארפענעס, איך גיי יעצט יא זאגן זיין נאמען כאטש ער גייט מיך וועלן הארגען נאר כ'האב אים אין דר'ערד עניוועי ער האט דאך מיך געלייגט אין חרם סא טאר ער מיט מיר נישט האנדלען ער טאר אפילו מיך נישט קומען שיסן טאר נישט אריין אין מיינע ד' אמות האט ער מיך געזאגט נחום ס'איז גרויסע צרות מיט די דיינים ער אליינס נעמט זיי צאם איינמאל צו צוויי מאל א וואך צו א חודש איך געדענק שוין נישט און ער פרעגט זיי זאלן אים זאגן אלע שווערע שאלות און ער ענטפערט צו אלע שווערע שאלות. ס'איז א דזשאוק געווארן, מ'נעמט א דיין, זאג איך, כדאי הוא מינוי דיינים הכשרים, אז זיי זאלן צוריק ברענגען די אידן אויף ארץ ישראל. יעצט, די גמרא ברענגט אז ווען איינער זעט אז כלל ישראל איז אויף צרות, אזוי ווי אונז זעמער היינט אויף צרות, אלעס גייט אונז צוריק צוועגס, יעדע ווארט אין אידישקייט, יעדע דבר שבקדושה וויל מען אונז אונטערברענגען, די שחיטה וויל מען אונז מבטל זיין, מציצה בפה וויל מען אונז מבטל זיין, אלעס גייט צוריק צוועגס. זאגט די גמרא אז דו זעהסט אז ס'קומען צרות אויף אידן, יתלה בדייני ישראל, זאלסט עס תולה זיין בדייני ישראל. די דייני ישראל נעמען שוחד, די דייני ישראל טוען אלעס שלעכט וואס ס'איז דא, און זיי זענען שולדיג פאר די אלע צרות. אזוי זאגט די גמרא, זיי נעמען שוחד. דער אהרן האט גע'פועל'ט ביי בנציון לויב א דיין אז ער זאל עס נעמען. כ'הער זאגן ער האט אים צוגעזאגט גרויס געלט ווייל עטליכע דיינים האבן אפגעזאגט. איך וויל פרעגן א שאלה. יעצט ס'איז שוין אלעס דורך, רב לייביש איז שוין באגראבן, מ'זיצט שבעה, באלד וועט מען אים שטעלן א מצבה צו די שבעה, נאר מ'וועט זיין צו די שלושים, מ'וועט אים שטעלן גאר א גרויסע מצבה, ער האט געדינט די פארטיי זייער הייליג, איך וויל וויסן עט די ענד אוו די דעי, ווען דאס אלעס גייט דורך, איך וויל וויסן, מ'האט גענומען איינעם בנציון לויב, וואסא קרעדענטשעלס האט בנציון לויב צו פלייש? דאס איז אלעס וואס כ'וויל וויסן. איך וויל פרעגן, מ'האט געהאט דעם דיין פערציג צו פינף און פערציג יאר האט ער געגעבן הכשר אויף די סאקמערער בוטשער סטאר און ס'איז דא א בריוו פון רעבן זכר צדיק לברכה פון דברי יואל מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר ס'האט ער נאך געשריבן אין תשכ"ב און נאכדעם האט ער געשריבן א בריוו אין תשכ"א איז דא א בריוו וואס ער האט געשריבן אז ער וויל קיינמאל נישט גיין אין אמעריקע אין בית השחיטה אמת ער האט געהאט שאפראן רב איז אריין כ'געדענק כ'בין א יונג בחור פלעגט אריינגיין אין בוטשער סטאר יעדן טאג ביי לאנטש און באקוקן אלע שאלות אויף די טשיקן, אבער טאמער ס'איז אינגאנצן טרייפות און נישט גע'שחט'ן כשר וואס האסטו עס צו באקוקן? וואלטער גיינס ר' חיים מנשה פרידמאן, פרידמאן באטשי, האט געזאגט קלאר אז ער איז קיינמאל נישט געווען, איך ווייס דארט די נעמען ווי מ'שחט אלץ, אין די מידוועסט, אין טשיקאגא, בקיצור האט אים איינער געפרעגט נו ביסטו דאך א שייגעץ ווי קענסטו געבן א הכשר אויף טשיקן און אויף בהמות? האט ער געזאגט אויב אזוי וועל איך ארויסלייגן איך געב נאר ממליחה ואילך, כ'מיין דאס איז דאך אזא לצנות, און דער עולם קויפט דאס פאר גוט געלט, עטס קויפטס דאס ממש פאר גוט געלט? דאס איז ביי ענק עקסעפטעד אז דאס איז אקעי? איטס אנהערד אף, קען מען דאס נישט מער צולאזן? בנציון לויב גיי ארויס פון דעם פלייש דו'סט פארטרייפענען גאנץ אמעריקע. דו'סט באקומען אפאר טאלער און נאכדעם וועט מען דיך אדער וועט דיך דער אייבישטער אראפ נעמען אדער וועסטו זיין פון די וואס דער אור החיים הקדוש ברענגט א צדיק גמור און א רשע גמור האט סייעתא דשמיא דו'סט זיין דער רשע גמור וואס דו'סט קענען אזוי אנטרייפען אין גאנץ אמעריקע אזוי ווי דער סיגעטער מיטן באטערער האבן געטוהן און ס'וועט דיר גארנישט פעלן אבער דאס מיינט נישט אז דו טוהסט גוט יעצט ס'שטייט כי השוחד יעוור עיני חכמים. די הייליגע גמרא לערנט אונז, מסכת כתובות, דף ק"ה עמוד ב', די גמרא פארציילט דארטן אויף רבי ישמעאל ברבי יוסי, זיין אריס האט געברענגט יעדן ערב שבת פיירות פונעם פרדס פון רבי ישמעאל, רבי ישמעאל האט געהאט א פרדס, פלעגט אים דער אריס, דער וואס האט געארבעט פאר אים, האט אים געברענגט יעדן פרייטאג פיירות, איינמאל האט דער אריס געהאט א דין תורה, און דאנערשטאג ווייסט מען דאך אז ווען זיצט בית דין? מאנטאג און דאנערשטאג, ס'איז יומא דדינא. בקיצור האט ער געקלערט אז ער גייט שוין עניוועי אהיים דאנערשטאג און ער וועט זעהן רבי ישמעאל וועט ער אים ברענגען די פירות דאנערשטאג. זאגט די גמרא אז דער רבי ישמעאל. האט געזאגט פאר דעם איד אז דעם נחת רוח וואס דו האסט מיר געמאכט אז האסט עס געברענגט א טאג פריער כ'וועל קענען עסן פירות א טאג פריער, דאס הייסט געהעריג שוחד און איך קען עס נישט פון דיר נעמען. און זאגט ער איך וועל דיר זאגן נאך מער, אפילו איך נעם עס נישט, פסילנא לך לדינא, איך קען נישט זיין קיין דיין פאר דיר. שוין. בקיצור, מ'האט עס איבערגעגעבן פאר אנדערע דיינים. בשעת ווען מ'איז געזעסן ביי די דין תורה האט רבי ישמעאל אויסגעהערט דעם אריס'נס טענות, און ער האט ביי זיך געטראכט די גאנצע צייט אז הלוואי ווען דער אריס טענה'ט דאס, הלוואי ווען. אוי האט ער שוין געזעהן אז ער איז משוחד, למעשה איז אפילו נישט געווען דער דיין. די גמרא ברענגט נאך א מורא'דיגערע מעשה, שמואל איז געגאנגען אין די גאס, עס איז ארויפגעגאנגען א פעדער, א פעדער, דאס הייסט א פעדער, נישט קיין. פען וואס מען שרייבט א פעדער איז ארויף אויף זיין קלייד, איז געגאנגען א איד האט עס אים געגעבן א בלאז אראפ, ווייל ס'פאסט נישט שמואל גייט מיט א פעדער אויפן קלייד, צומארגן האט ער געהאט א דין תורה, האט אים שמואל געזאגט פסילנא לך לדינא דו האסט מיר געטון א גרויסע טובה. איז דא א מעשה מיטן הייליגן רבי ר' מיילעך אז ער האט געפירט א דין תורה און עפעס א איד האט אים אריין געלייגט אין די טיש בעקיטשע האט ער אים פאר ראש חודש האט ער אים אריין געלייגט א רובל. און דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט נוטה געווען אז דער איד איז גערעכט, אבער איך האב געזען ער איז נישט גערעכט, ער האט געזאגט ער מוז זיך נאכאמאל איבערטראכטן, ס'איז געקומען ראש חודש האט ער גענומען די טיש בעקיטשע האט ער געזען אז דארט איז דא א רובל, און רבי ר' מיילעך האט דאך נישט געלאזט איבערנעכטיגן קיין געלט, האט ער פארשטאנען דאס איז דעם איד'ס שוחד, שוחד ארבעט בפניו ושלא בפניו, יעצט, מען דארף וויסן היינטיגע דין תורות איז שוין נישט אזוי פסילנא לך לדינא מ'האט אים א טובה געטון זיי נעמען אפן שוחד און איך פרעג די אלע רבנים וויאזוי מעגט עטץ דאס טון זאגן זיי ס'איז נישט קיין דין תורות ס'איז נאר פשרות בקיצור זענען געווארן אלע לויערס מיט דאקטוירים זיי פארשטייען צו אלעם זענען דזשאדזשעס און אה דאס איז נאר א פשרה ביי פשרה מעג מען זאגן ליגנט מען מעג טון כל דבר אסור און דאס זאלט איר וויסן רבותי הרג'עט אוועק אידישקייט מען זאגט גייט צו דין תורה. שרייט יענער צוריק, דו ווייסט ס'איז אלעס פאלש. דער תירוץ איז אבער אז דער קאורט איז אויך פאלש, און דער אנדערע תירוץ איז אז אפילו ווען דו פארלירסט על פי תורה איז בעסער ווי דו געווינסט שלא על פי תורה. און נאכדעם שרייט מען נאך א טענה, און א טאמער וועט די בית דין פסק'ענען אזוי יענער וועט זיך אויספייפן. און דאס איז ביים דזשאדזש נישט דא. ביים דזשאדזש זעצט מען דאך איין. לאידך גיסא איז אבער די זעלבע אלטע זאך, איך עס כשר און ס'קאסט דריי מאל אזויפיל, מען צאלט שכר לימוד ס'קאסט דריי מאל אזויפיל, מען וואוינט אין א אידישע געגענט און אלעס קאסט דריי מאל אזויפיל, סאו אויב דו ווילסט דיך פירן על פי תורה, און ליידער די דיינים זענען קאראפטעד, איז נעם עס נישט אויס אויף די תורה, די תורה איז נישט די שולד, דו גייסט ווייטער דיין דרך המלך אזוי ווי מען האט דיך געלערנט צו גיין על פי תורה. און נאכדעם וועט שוין דער אייבערשטער נעמען קער, קוק ער האט אויסגעריסן אזא יונגן בוים, לא תטע לך אשרה, אצל מזבח השם, זאגט רש"י אז דאס מיינט מען אז זאלסט שטעלן ערליכע דיינים, קוק א איד געבט צו עסן פאר אידן, ער האט אינגאנצן נישט געוויסט וואס פלייש איז, און ער האט געגעבן צו עסן פאר אידן, חזקל רוט האט אויך נישט געוויסט וואס פלייש איז, און ער האט אריינגעשטעלט זיין איידעם דער משה פרידמאן, און. ער איז, און מיר האבן דערציילט מענטשן, ער איז אזא קל וריק אז ס'איז נישט דא זיין גלייך. ער פארט נאר אראפ, ער קוקט זיך אום אין אפיס, ער דרייט זיך. יעדעס מאל ס'איז דא א פראבלעם מיט די פלייש שיקט מען אים, ער וועט עס אויסטרעיטן. א ליידיגער יונג! און די זעלבע איז מיט די אלע אנדערע אויכעט. דער באטער געבט אויף זיבן פלעצער אין די וועלט שעכט מען און אלעס איז כשר. און רבותי, איז פעיס ריאליטי. אין ארץ ישראל איז אמנון יצחק האט אויפגעהערט צו עסן פלייש ווייל ער האט געזעהן וואס גייט פאר, מען האט אים געוויזן ווידיאוס, איך האב געטראפן א אינגערמאן אין אמעריקע אפאר וואכן צוריק, ער האט אריינגעשטעלט די באהאלטענע ווידיאוס פאר די צער בעלי חיים חברה, די בהמות שטעלן זיך אויף נאכן שעכטן, זענען נישט געהעריג געשאכטן אין שניי סימנים, דער שוחט איז נישט בודק צו ער האט דורכגעשאכטן רוב סימנים, און צו פיל וויל מען נישט שעכטן, מען וויל נישט דורך שעכטן, ווייל דעמאלטס האקט מען אריין אין א מפרקת, און ס'ווערט פסול דער מעסער, דארף מען עס נאכאמאל שלייפן, און דעמאלטס איז דער באלעבאס די די נעמען די מעסער אויף דיר, אויפן שוחט. ס'איז א דזשאוק, די גאנצע אינדעסטרי איז איין ביג דזשאוק, און יעדע זאך וואס האט צוטון היינט מיט רבנים איז איין ביג דזשאוק, עד כדי כך האב איך געזאגט אין ארץ ישראל איז דא א פרוי וואס וויל דווקא נישט נעמען א גט, און זי האט א גאנצע מאוומענט אז מען גייט חתונה האבן נאר. מיט א לויער און מ'גייט זיך גט'ן מיט א לויער זענען ס'איז עקל צו די רבנים וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט און ערשט אין ארץ ישראל איז דא א סיסטעם אז מ'קען נישט האלטן א פרוי אומגעגט אן עגונה עניוועי למעשה איז יעצט דא א נייע מאוומענט אז מ'גייט אויסשפילן די גאנצע רבנות א פריוואטער מענטש א רב ער גייט מאכן אייגענס מ'זאל קענען געבן גירות גיור מיט גירות ער טענה'ט די רבנות איז קאראפטעט אין דעם. ס'איז ס'איז ליידער געקומען א פוינט ווי תורת משה חלילה גייט אונטער, ס'וועט זיין אחד בעיר, שניים במשפחה, דער גמרא זאגט אז ס'וועט קומען די אלע חבלי משיח, ס'וועט זיין אחד בעיר שניים במשפחה, ס'מוז נישט זיין אז מ'וועט שטארבן, ס'איז גענוג אז ס'איז געבליבן שומרי תורה ומצוות נאר אחד בעיר שניים במשפחה, דאס איז אויך דער גרעסטער חורבן. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן דעם נייעם טאהשער רבין, הרב ר' מיילעך לעווי. איך וויל זאגן פארן עולם פאר ווערטער מען זאל פארשטיין, קומט יעצט די שבעה, דא קומען שרייבער פון הייליגן טאהשער רעבן, און ס'איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן אז ר' מיילעך לעווי למעשה זיין טאטע האט אים איבערגעלאזט א רבנות שטעלע, ער האט נישט געהאט נאך א זון איבערצולאזן, כ'ווייס נישט וואס די צוואה וועט זיין, נאר איך זאג אייביג אזוי, א צוואה איז נישט מחייב גארנישט, א צוואה איז א פיס אוו פעיפער ריטן וואס איז גארנישט ווערט. פארוואס? ס'געזעסן מענטשן ארום דעם טאהשער רעבן און מ'האט אים משוגע געמאכט רעבע אהער רעבע אהין אהין מיט אהער מיט די אלע זאכן, ס'געזעסן משפחה, מ'האט אויסגעצאלט מיליאנען פאר די משפחה זאלן אוועק מופן ס'זאל נישט בלייבן קיין איין תלמיד חכם דארט, מ'האט אריינגענומען מאשקאוויטש וואס איז מיינס א פירסט קאזין א רשע א שייגעץ אן עוכר ישראל, איך בין אראפגעפארן אמאל אויף טאהש זיי האבן מיר געזאגט אז משה רוטמאן האט מכשיל געווען בחורים, און אין בית הלוי נאמבער ניין איז די גרעסטע מקום זונות וואס איז דא, דארט איז דא ווידיאוס, מען האט אריינגעבראכן, מען האט געטראפן עקס רעיטעד מאוויס, מען האט געהאט דארט א קאמפיוטער מיט אינטערנעט, מען האט געזאגט מען דארף עס פארן רעבינ'ס געזונט, רחמנא לצלן, האב איך געזאגט מאשקאוויטש מען דארף זען עפעס צו טון, זאגט ער הער אויס איך האב פרנסה דא, איך קען מיך נישט אריינמישן. איר פארשטייט? דאס איז דייניגע כשרים. נאך מער, איך בין אראפגעפארן, איז געווען ערב פסח, א טאג צוויי פאר ערב פסח, און האט זיך אויפגעשטעלט ברבים שביעי של פסח און אויסגערופן ס'איז געקומען א שייגעץ דא פון ניו יארק און ער הייסט נחום ראזענבערג און דער רבי איז דארט געזעסן בשעת מעשה און ער האט געמוזט אויסהערן די גאנצע שייגעץ שטיק און ער האט מיך פארשעמט אז איך בין געקומען ארויסווארפן משה רוטמאן און ס'איז שקר ס'איז אלעס איז שקר. שקר איז עס נישט, ווייל אז ס'איז געווען א קאמפלעין ביי די פאליס אין מאנטריאל. נאר וואס, משה האט באצאלט הונדערט פופציג טויזנט דאלער, אזוי האט מיר די טאטע פון דעם וויקטעם געזאגט, משה האט באצאלט געלט, ער האט אים געזאגט קוק אהער, אז איך זיץ וועסטו גארנישט האבן, נעם הונדערט פופציג טויזנט דאלער און קויף דיר א דאון פעימענט פאר א דירה אין ווילימסבורג. שקר איז עס נישט. קענסט זאגן ס'איז ניבול פה, אבער די שאלה איז אז משה מעג עס טוהן, פארוואס טאר איך נישט רעדן דערפון?

זאגן ווער ס'איז א צדיק אמת. האנט ווערט א שכח פאר אייער ארבעט פליז לייגט נישט ארויף מיין וואויס, שכח. שוין, האסט איצט געהערט ער פרעגט אז איך זאל זיין א מייוון ווער ס'איז א צדיק אמת און ווער נישט. עניוועי, כ'האב דיר געוואלט זאגן, דער אור החיים הקדוש איז מסביר אין פרשת חוקת, פארוואס נאר א איד איז מטמא און א גוי איז נישט מטמא, קברי עכו"ם אינם מטמא, פארוואס נאר א איד? זאגט ער ווייל א איד האט א נשמה און ווען די נשמה גייט ארויס בלייבט איבער דער גוף וואס דאס איז הייליג דאס האט געדינט דעם אייבערשטן דאס האט געשאקלט ס'האט אנגעטון תפילין דאס האט געטון מצות און מעשים טובים איז במילא אז דער איד איז הייליג און דער גוף איז הייליג איז ווילן אלע חיצונים זיך צוכאפן דערצו.
איז במילא איז דער גוף מטמא. און וויל איך דיר מסביר זיין. וועסט נעמען, וועסט ארויסטראגן א שטיקל אלט פלייש, דו ווילסט עס שוין נישט עסן, וועסט זען ווי אלע פליגן וועלן צוקומען, יעדער וועט קומען לעקן דערפון, פייגעלעך וועלן קומען לעקן דערפון. דאס זעלבע איז ביי אלע צדיקים. ס'איז דא גרויסע צדיקים וואס זיי האבן געשאקלט מיט די וועלט. און איינער פון די געווען דער טאהשער רבי זיינע מידות טובות זיין צדקה דאס איז ממש נישט משיג צו זיין וואס דער איד איז געווען כ'וועל דיר געבן א פשוט א קליינעם דוגמא מיר האט דערציילט הרב בנימין זאב זוסמאן זכרונו לברכה אז דער טאהשער רבי נאך פאר ער איז געווען דער גרויסער רבי האט ער געהערט אז ס'איז דא איינער איך וויל נישט זאגן וועלכע משפחה א גרויסע רעבישע משפחה כ'וויל נישט זאגן ווייל כ'וויל נישט יענעם פארשעמען.

מען האט געסעט א דעיט פון די חתונה, און טאהשער רבי דעמאלטס געפארן אויף סאוט אמעריקע, אויף בראזיל איבעראל, צו שאפן געלט פאר א איד ער זאל האבן חתונה צו מאכן, וואס טאהשער רבי אליינס איז דעמאלטס נישט געווען קיין גרויסע פרנסה, און ער האט אליינס געדארפט א פיוטשער, נו מען האט מיר דערציילט נאך א איד א מעשה, דאס איז א מעשה קלאר איך נעם אחריות דערויף. ס'איז געווען דעמאלטס ווען דער מונקאטשער רב האט א שידוך געטון. דער היינטיגער מונקאטשער רב, חיים בער, איז געווען דער הויפט מחותן. חיים בער האט זיך געזארגט פאר געלט פאר אלעם. בקיצור, איז ער געגאנגען צום טאהשער רבין און האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, מנחת אלעזר'ס אן אייניקל האט א שידוך געטון, ס'איז נישטא קיין געלט פאר די חתונה. האט טאהשער רבי געזאגט, קענסט קומען צוריק היינט ביינאכט וועט זיין דאס גאנצע געלט. דער מונקאטשער רב זאגט קלאר אז ער איז געווען, דער טאהשער רבי איז געווען דער וואס האט חתונה געמאכט אים. צוליב דעם איז נישט ס'איז לית מאן דפליג. נאכדעם האט דער מונקאטשער רב געזאגט אז איך שעם מיך זאלסט בעטן ביים טאהשער רבין ביי פרעמדע איך האב מיינע גבירים גיי צו די גבירים זיי וועלן דיר אויך צושטייער געבן עטס מיינט זיי האבן צושטייער געגעבן? ניין טאהשער רבי האט צושטייער געגעבן. למעשה דער איד איז געווען משכמו גבוה מכל עם אינעם ענין פון צדקה. ס'האט מיר דערציילט א איד איך קען אים ער האט געזאגט איינער איז געקומען צום טאהשער רבין, ער האט א שידוך געטון, ער האט צוגעזאגט אזויפיל און אזויפיל געלט, ער האט געמוזט א שידוך טון און ער האט נישט קיין געלט פאר די חתונה. טאהשער רבי האט געזאגט, יעצט איז צוועלפע, קום צוריק צענע ביינאכט וועסטו האבן דאס גאנצע געלט. ער האט אנגעקאלט זיינע גבירים, ער האט אנגעקאלט זיינע ידידים, און ער האט געשאפט דעם איד צען אלפים. ווען ס'איז געקומען פירע נאכמיטאג איז אריינגעקומען אן אנדערע נצרך וואס האט אויך געדארפט האבן וועגן א קראנקע פרוי, האט טאהשער רבי אים דערלאנגט די צען אלפים. וויאזוי זאגט די גמרא ביי רב חנינא בן דוסא מי שאומר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק, נישטא קיין שום פראבלעם, דער זעלבער באשעפער וואס האט באשאפן די ערשטע צען אלפים וועט באשאפן נאך צען אלפים, ווען דער ערשטער איד איז געקומען צענע ביינאכט בעטן זיינע צען אלפים, האט טאהשער רבי עס נישט געהאט, האט ער געמוזט גיין שאפן נאכאמאל. די די מין גאונות אין צדקה, אזוינס איז נישט געווען, כ'ווייס נישט פון ווען. יעצט ס'איז דא אסאך וואס האבן געהאט טענות אויפן טאהשער רעבן אז ער האט נישט באצאלט חובות, וכדומה, איך וויל אבער עפעס זאגן. טאהשער רבי האט געהאט גבאים, ס'האט מיר אליין פארציילט ר' בנימין זאב, ער זאגט די טאהשער רבי פלעגט אים יעדעס מאל געבן טשעקס, באצאל פאר די מענטשן וואס איך בין שולדיג, ס'איז געווען א בוקקיפינג סיסטעם, ווייל די רבי האט געוויסט אז מ'האט נישט באצאלט וועט מען נישט בארגן נאכדעם.
סוף איז געווען, ר' בנימין זאב האט גענומען דעם טשעק, יענער ברויך נישט קיין סאך געלט, דער נער, טשעטשעטשעטשעטשע, און ער האט נאר ארויסגעשיקט פון צען צוועלף טשעקס נאר דריי פיר טשעקס. וואס הייסט דו ווייסט צו יענער ברויך געלט צו נישט? פריעת בעל חוב מצוה האט צו טון צו צו יענער ברויך דאס געלט צו נישט, דאס איז געווען יעצט די לעצטע פאר יאר פון ווען די רבי איז שוואך געווארן אזוי ווי ביי אלע רביס גייט ער קען שוין נישט פירן אליינס ער מוז אנקומען צו די גבאים ער פארלאזט זיך זיי אויף מעדיקעל זאכן אויכעט ער זעהט זיי זענען געטריי האט מען אריין גענומען די גרעסטע סקאם אויף די ערד די שמוץ למשל אזא משה רוטמן זיין טאטע האט מיר געזאגט איך בין געווען אין ארץ ישראל, כ'פלעג איינשטיין ביי אים, ער האט געהאט א עקסטערע דירה, אזוי ווי ס'איז דא G מיט F, F מיט G, נישט ביי אים אינדערהיים בין איך איינגעשטאנען, ניין ניין ניין, ער האט געהאט א עקסטערע דירה מאה שערים, און איך פלעג דארט איינשטיין ווען איך פלעג פארן אויף ארץ ישראל, האט ער מיר געזאגט און מיך געלאזט הערן א טעיפ וואס זיין זון רעדט אלץ, קיצור ער פלעגט אריינלייגן צוקער אין די טרעקטערס ווייל מ'האט איינגערעדט אז מ'גראבט טויטע און דוד שמידל מעג, אנדערע טארן נישט, בקיצור ער איז געווען פון די ריכטיגע לאויסט שאבאבניקעס וואס איז דא, וואס האט טאטע געזאגט? וואס טו איך מיט אים? זאג איך, הער וואס, ביסט א טאהשער מקורב? שיק אים אויף טאהש. און איך האב אים געברענגט אויף טאהש, איך האב אים דעליווערט ביז טאהש. אין טאהש האט ער געזעהן אז מ'קען דארט טון וואס מ'וויל, על כל פנים ער איז געווארן א נואף, א חזיר, אפגעהארגעט בחורים. דעמאלטס ווען איך האב דאס געטון, איך האב אים געברענגט, האב איך נאכנישט געוואוסט פון די אלע זאכן. איך האב געוואוסט ער איז א בחור וואס האלט נישט ביים לערנען, איז א שלעכטע סביבה, מ'האט אים געטראגן אויף טאהש, ער וועט דאך זיצן און לערנען. שפעטער האט ער זיך משתלט געווען אויפן ציבור און האט איבערגעדרייט און ער איז געווארן דער גאנצער משה מענטש ווייל מיילעך האט זיך איינגערעדט אז ער ברויך אים האבן. מיילעך איך וויל דיר געבן א ווארד אוו אדווייס, דעם חזיר, דעם שייגעץ, דעם נואף זאלסטו ארויסווארפן היינט אזוי ווי אלע רעבעס טוישן די גבאים ווייל ער וועט דיך אונטערברענגען. איך האב געזען א קליפ ווי דו מאכסט הבדלה און ער שטעלט דיר ארויף דעם האנטוך אזוי ווי ער האט ארויפגעשטעלט אויפן רעבן אזוי לעבן די ערווה. יעצט אויפן רעבן זאג איך גארנישט ער איז געווען אן אלטער איד איז געווען א איש קדוש מאוד ווען איך זאל ענק פארציילן זאכן וואס דער רבי האט מיר געזאגט מיט עפעס ר' משה'ן וועגן זיין עניני קדושה, וועט עטס נישט גלייבן אז ס'האט געלעבט היינט אין די יער טווענטיעט טווענטי און טווענטי פירסט סענטשערי האט געלעבט אזא צדיק, סא דער רבי פאר דעם האב איך נישט קיין מורא, פאר מיילעך האב איך מורא, ער וועט דיך באלד אנרירן מיילעך, מיילעך דאזענט לוק גוד, עניוועי, איז האבן זיך אריינגעכאפט דארטן די גרעסטע קלים וריקים, יעדער האט געוויסט. אז דאס די בית הלוי נײַן איז דאס ארגסטע פלאץ, די וואס האבן זיך אפגעטיילט פון מיילעכן, די עיקר זאך וואס זיי האבן זיך אפגעטיילט איז געווען וועגן דעם משה רוטמן'ס פרשה, דעמאלטס ווען איך בין אראפגעפארן, יעצט אז מיילעך איז א בהמה און ער האלט אים, וועט ער פארלירן, יעצט לעבן יעדן צדיק איז אזוי געווען, און ס'איז נישט נאר טאהשער רבי, ביים סאטמאר רעבן זכרונו לברכה איז אויך אזוי געווען, די לעצטע פאר יאר מ'האט נישט געקענט צוקומען. מען האט געהאט זריל גליק האט געוואטשט דעם רעבינ'ס טיר און מען האט נישט געלאזט אז ס'זאל אריינקומען דארטן קיין קאמפלעינטס מיט אלעם, אמאל איז נישט אזוי געווען, מיר האט דערציילט אברהם עקיבא ראטמאן משה זיידע וואס ער ליגט דארטן אין טאהש טאקע, ער האט מיר פארציילט אז ער איז געווען שוין רייך אין די אמאליגע יארן, ער פלעגט בארגן פארן רבי'לען געלט פאר די קעמפס, ער האט געהאט א קעדילעק דא אין אמעריקע, געווען א איידעם ביי ר' משה פיש, האט ער מיר פארציילט זאלסט וויסן, אמאל געפארן א לוסט רייזע מיט מיין ווייב, אונז זעמיר אראפגעקומען צו א פארם, פון דארטן וואו גאלדענפלאו נעמט די מילך, און ס'איז נישט געווען קיין משגיח, איז ער אריין צום רעבן און האט אים פארציילט. האט דער רבי געזאגט, איך גלייב דיר נישט, גיי שוין ארויס פון דא. ס'א איד וואס האט געבארגט דעם רעבן גרויס געלט. צוויי טאג שפעטער רופט אים דער רבי און ער בעט אים איבער, זאגט ער, הער מיך אויס, איך האב נישט געוואלט דו זאלסט ארום גיין רעדן און נישט, דאס ביסל כשרות וואס מ'האמיר דאך אויך אין דער ערד לייגן, האב איך קודם דיך אוועק געמאכט. יעצט וויל איך דיר זאגן, איך האב עס מברר געווען, איך האב אראפגעשיקט א משגיח, מ'האט מברר געווען ס'איז אמת אז גאלדענפלאו האט נישט געהאט קיין משגיח, און כ'האב אים געזאגט אז זאלסט וויסן ס'וועט נאכאמאל פאסירן, וועל איך נישט לאזן מ'זאל נוצן די מילך. ער איז געווען א איד א חכם וחיכם און ער האט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען. שפעטער ווען ס'איז געקומען צו די פליישן, דארט האט מען שוין אריינגעשטעלט זריל גליק, האט די רבי אויך שוין געהאט א פראבלעם מיט די גאנצע זאך, ווייל ער האט נישט געוואוסט ווער ס'זאגט אים דעם אמת, די רבי האט זיך פארלאזט אויף זריל גליק אז ער זאגט אים דעם אמת, מיר האט עס, מיר האט עס פארציילט. דער רב המכשיר אליינס, האט געהייסן רב טייץ פון עליזעבעט ניו דזשערסי געהאט א שחיטה, איז אריין צום רעבן האט אים געזאגט רעבע זאלסט וויסן די סאטמארע שוחטים שעכטן איינער אליינס און ס'איז דא פון חתם סופר אז מ'טאר נישט שעכטן נאר צוויי וואס איינער זאל בודק זיין דעם אנדערנס מעסער און דער רבי האט זיך אזוי אויפגערעגט שרייט ער זריל און זריל קומט אריין און רבי האלט אים פאר. זאגט ער, די רבי ווייסט ער נישט, זיינע שוחטים זיי גייען דאך נישט אין מקווה. האט הרב טייץ געזאגט פאר אים אזוי, איך קום אייך זאגן א זאך וואס איר קענט עס מברר זיין צו עס איז אמת צו נישט. ער הייבט אן צו מיינע שוחטים גייען אין מקווה, פון ווי קען ער מיינע שוחטים? פון ווי קען ער זייערע ווייבער? פון ווי ווייסט ער ווי די מקווה אין עליזעבעט איז? בקיצור האט ער געזאגט פארן רעבן, רעבע ער פארפירט אייך, און האט ארויסגעוואקט, ער האט געזען אז די רעבע האלט נישט ביים האנדלען ווייל ער ציט שוין צו זריל גליק, האט ער געזאגט דעטס איט. סאו לעבן יעדן רעבן, ווי הייליג ער איז געווען, אלס אזאלכע שקצים האבן זיך געדרייט לעבן אים, און דאס איז געווען אלע יארן אזוי, ס'איז נישט נאר היינט, יעצט די לעצטע פאר יאר, מסתמא צען יאר פאר איך אליין אויך שוין נישט אויף טאהש, האסטו געוואלט אז איך זאל דיר זאגן זאלסט פארן אויף טאהש? איך אליין פאר נישט דארט. אז ס'קען קומען אזא משה חזיר מיט אנדערע חזירים וואס דארט איז דא, איז נאך דא אסאך פראבלעמען. ס'איז געווען א פרוי וואס די פרוי איז געווען א לעסביען, זי האט גענומען מיידלעך צו איר אויף מאנטריאל פון די טאהשער סקול און זי האט מיט זיי געטון וואס מ'טאר נישט, די זעלבע ווי חי לייפליין. דעמאלס בין איך נאך געווען ביי די כוחות ווייל ר' ישראל משה האט נאך געלעבט און ער געגעבן געלט, האב איך געזאגט פאר ישראל בנימינ'ן, ישראל בנימין האט דעמאלס אינגאנצן נישט געוואוסט וואס דאס איז א לעסביען. און נאכדעם ווען איך האב מסביר געווען ס'איז געווען א פלא, מען האט אריינגעטון דערין און מען האט נישט געלאזט מער די פרוי זאל קומען טיטשן, זאל נעמען קינדער אהיים. איר זאלט וויסן, די גמרא זאגט, ס'איז נישט געווען אזאלכע שיינע מיידלעך ווי די בנות איוב, דעי ווער ביוטיס, איר זאלט וויסן, די טאהש'ע מיידלעך האבן א עקסטערע חן, נישט שיין אין פיזיש, זיי האבן א ספעשל חן ווייל זיי וואוינען אין א דארף, זיי זעען נישט די שטאט. זענען נישט אריינגעזינקען אזויפיל זנות, זיי זעען נישט זומער אויסגעשניטן פרויען רחמנא לצלן. און דארט פארלייגט זיך דער בעל דבר, און די זעלבע אויף די טאהשער בחורים מיט די טאהשער יונגלעך, ס'איז אזא הייליג פלאץ אז ס'איז ממש נישט צום באגרייפן, מען פארט נישט זומער אוועק, מען לאזט נישט איבער די ווייבער, און דאס איז דאס הייליגקייט און דאס איידלקייט. פון טאהש, און ממילא כאפט זיך אריין דער בעל דבר, נעמט מען דעם גרעסטן נואף פון ירושלים און ער פירט גאנץ טאהש. די אלע יארן וואס איך האב געזען פיקטשערס ווי משה ראטמאן שטייט לעבן רבי'ן, האב איך צוריסן דעם פיקטשער. פע. און יעצט ווען איך זע ווי משה שטייט לעבן מיילעך. טאהשער רבי געווען דער גרויסער הייליגער איד און געשטאנען א חזיר לעבן אים צו א נואף, האב איך געשריגן און מען האט מיך אויסגעלאכט. היינט אז ס'שטייט לעבן מיילעכן, מיילעך, ער איז סם המוות פאר דיר. ס'האָט מיר דערציילט אַ איד פון לאָנדאָן, אַז מוישע האָט ביי אים ארויסגעשלעפּט גרויס געלט. זיין ווייב איז קראַנק געווען, האָט אים געזאָגט, שיקט אַריין פאַרן רבי'ן אַזויפיל געלט, און זיין ווייב האָט געשטאָרבן. ס'האָט נישט געהאָלפן די ברכה. קאָלט ער אָפּ, מוישע, און וואָס איז געשען? זאָגט ער, דו'סט אויך געדאַרפט שטאַרבן, אַזוי האָט מיר דער רבי געזאָגט, און במילא זאָל דאָס זיין גוט. איך מיין, איטס אָנבעליוועבל, דער רבי האָט דאָס נישט געטון, דאָס האָט געטון מוישע שייגעץ. יעצט פרעגסטו פאַרוואָס איך האָב דיר נישט געזאָגט זאָלסט פאָרן אויף טאָהש? כ'וויל דיר זאָגן, מאָנטריאָל איז די מקור הזנות פאַר גיי און פאַר און פאר זונות זיי נאך פירן אין קוויבעק אין פארלימענט זיי האבן שוין אפילו דורכגעפירט אז זונות פראסטעטושען אין די סטריט איז ליגעל אז מען קען גיין אין די גאס און אויפפיקן א זונה בכלל זיי זענען די געי חברה די גאנצע קוויבעק איז פול מיט געי דארטן און דווקא ווייל די טומאה איז אזוי גרויס איז געווען מן השמים אז די טאהשע רבי האט דארט אריינגעלייגט אביסל קדושה אבער איך וויל ענק זאגן די וואס זיי פאלן אוועק פון טאהש פאלן אוועק זייער ביטערליך איך קען אסאך קעיסעס, אונז זעמיר באקאנט מיט אלע, ס'געווען פארהייראטע אינגעלייט וואס זענען געגאנגען צו געי בעטס, זענען געווען אויף דראגס, איך ווייס איינער וואס האט זיך נעבעך גע'גט, האט אים דער שווער געזאגט ליסען, אונז זעמיר שוין אויס שווער מיט איידעם, אבער דו זאלסט פארשטיין דו דארפסט האבן העלפ, האט ער זיך צעוויינט, ליידער ליידער, שוין צוויי יאר וואס איך דארף העלפ, כ'האב נישט צו וועם צו רעדן, מ'דארף עפענען אזא אפיס אין טאהש אויכעט. און ער האט אריינגעשלעפט אנדערע, ער האט יענעם פארציילט פאר זיין געוועזענעם שווער אז ער האט אריינגעשלעפט נאך פינף חברה אין טאהש, האט זיי אריינגעשלעפט אויף דראגס, אבער דער עולם כאפט נאך נישט וואס דאס איז, אין טאהש, קען זיין, איך ווייס נישט צו מען הערט מיך אויס צו נישט, דארטן קען זיין בין איך טאקע א מנוול און א מנוול'ישע האטליין, ווייל זיי כאפן נאך נישט ווי מען האלט, זיי זענען נאך צוריקגעבליבן, זענען אין דארף, און איך וויל טאקע זאגן פאר דעם טאהשער רב, איך וויל דיר זאגן, אין מאנטריאל איז זנות ליגעל, ס'איז דא געי בעטס מיט געי בארס, ס'איז דא פראסטעטוטס אין די סטריט, ס'איז דא אין די צייטונגען, ס'איז דא ספעשל האטליינס פאר די אלע זאכן, די מענטשן וואס זאגן זיי פארן אויף טאהש, וועט זיין די לאנגע ווינטער נעכט, מען זאגט מען פארט אויף טאהש, זיך ארויסלאזן זעקס און מ'וועט דארטן זיין צוועלף און מ'וועט א גאנצע נאכט ארומלויפן, און דאס אלעס גייט אויף דיין אחריות. איך געדענק אמאל, מען האט זייער שטארק געמוטשעט דעם רבי מען זאל פארן צו קברי צדיקים אויף אונגארן, דער רבי האט געזאגט בשום אופן איך וויל נישט, האט אים רבי שמעון געפרעגט רבי פארוואס נישט, איך וויל אויך פארן. האט ער אים געזאגט אז דו ווילסט פארן נעם א טיקעט און פאר געזונטערהייט, איך האב זיין אחריות אויף די הונדערט מענטשן וואס זיי קומען מיט מיט מיר, ווי זיי קוקן און ווי זיי גייען און וואס זיי טוען דארט אפ, אלע מעשים מנוולים, אזוי האט די רבי געזאגט, האב איך אליין געהערט פון אים, די רבי האט מיר אמאל געזאגט, מען האט מיר עפעס אנגעטראגן א רבנות שטעלע, ס'איז א רב, א רבי אין א שול. ארטאדאקסיש, און איך האב געהאלטן, ס'איז געווען מיט דרייסיג פינף און צוואנציג יאר צוריק, איך האב געהאלטן איך קען אויפטוהן, האט מיר דער רבי געזאגט פאר ארויס און זאלסט ציילן פונקטליך וויפיל אידן ס'וועט זיין שבת בייטאג, בין איך צוריק געקומען ס'איז דא פיר הונדערט און צוויי מענטשן, האט דער רבי געזאגט דאס איז עשו הרשע, ד' מאות איש, אלעס נאך הונדערט געהערט פאר עשו, האט ער מיר דעמאלטס פארציילט אז דער רבי הערשל זידיטשויבער פלעגט זאגן, ביז הונדערט מענטשן זענען ערליכע מענטשן וואס זיי קומען צו מיר, נאך הונדערט מענטשן שיקט מיר דער סמ"ך מ"ם מ'זאל מיך מבלבל זיין. דער מענטש איז געווען אויסגערעכנט, ער איז נישט געפארן אויף יוראפ, פארוואס? ווייל ער האט מורא געהאט די אינגעלייט וועלן זיך דרייען ווי מען טאר נישט, און איך פלעג אים אלץ פארציילן וואס גייט פאר אין מאנטריאל און אין טאהש מיט די אלע זאכן, און ער פלעגט זיך זייער בייזערן, ער פלעגט זאגן מען זאל נישט קומען אליינס, ער פלעגט זאגן מען זאל קומען נאר מיטן באס וכדומה, זאלסט נישט האבן א קאר ארומצופארן, אונז האמיר אסאך גערעדט. איך געדענק ווען ר' לייביש לייזער איז געווארן רבי אין אנטווערפן בין איך אראפ געפארן אויף אנטווערפן אים צו געבן א קוויטל, פארוואס נישט, דעמאלטס בין איך נאך נישט געווען אין חרם, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, דאס איז נאך געווען פאר דעם, איז למעשה האב איך געזאגט ר' לייביש'ן, זאלט וויסן, דער חילוק פון יוראפ ביז אמעריקע איז אז אמעריקע איז אלעס נישט, מוז זיין באהאלטן, אפישעלי טאר מען נישט, פראסטעטושען איז אסור, אין יוראפ איז עס מותר לכתחילה אין יעדע צווייטע גאס ווי איר וואוינט ארום און ארום וועט איר טרעפן געי בארס און פראסטעטושען. האט ער געזאגט, דו מיינסט ערנסט? זאג איך אים, איז נאך ארגער ווי איר מיינט, איר זאלט זען אז קיינער זאל נישט קומען דא ארומהענגען, און אז ס'קומען מענטשן זאלט איר פרעגן ווען קומסטו און ווען פארסטו צוריק, און אזוי פלעגט ער טאקע אנפאנג פרעגן ווען קומסטו און ווען פארסטו צוריק. דאס איז זאכן וואס מען דארף וויסן, מאנטריאל איז זייער זייער נידריג, גאנץ קוויבעק, קוויבעק איז די ערוה, זיי זענען די געי. איז למעשה ס'דארף א גרויסן סייעתא דשמיא מיט א געוואלדיגע כוחות אריינצולייגן אין חינוך אויף די עניינים וואס איך רעד, מורא'דיג, און משה האט עס באהאלטן, אלע נאנט האבן עס באהאלטן, יעצט מיילעכל וועסטו פארשטיין פארוואס דער רבי האט דיר געהייסן זאלסט דיר אנטון א ווייסע בעקיטשע, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, מ'דארף זייער וואטשן וואס דארט גייט פאר, און אין חינוך דארף מען זייער שטארק וואטשן, און ס'איז נישט קיין דזשאוק. און איך האלט אז מען דארף זיך אראפזעצן, די אלע זיינע מתנגדים, מען דארף זיך אראפזעצן ביי איין טיש, מען דארף איירענען אוט אלע דיסקרעפענסיס, און משה חזיר מיט אפאר חזירים דארטן מוזן פליען, און דעמאלטס עט די זאך האבן א קיום. סוף כל סוף, איך וויל דיר עפעס זאגן, טאהש'ע רבי האט געהאט א זוהן מרדכי'ן, ער האט געהאט א זוהן מיילעך, מרדכי'ן האט אים דער אייבערשטער צוגענומען און מיילעך האט ער דא געלאזט. יעצט ווען א מענטש שטארבט געט ער דאך זייער ירושה פאר זיינע קינדער, זיינע קינדער זענען פאר יעדן, אזוי שטייט אין די גמרא אז די קינדער זענען פאר אן אנדערער, יעצט עטס ווילטס אז מיילעך זאל זיין טאהשער רבי, ער וועט קיינמאל נישט זיין טאהשער רבי, נישט נאר מיילעך וועט נישט זיין, נאר גרויסע צדיקים אין אונזער דור וועלן נישט זיין קיין טאהשער רבי. אזאנס איז נישט דא, דער אייבערשטער האט געמאכט א סעמפל איינמאל אין פינף הונדערט יאר און האט דיסקאנטיניוד דעם אייטעם. אזאנס איז נישט דא. נאר וואס, מען דארף נישט ערווארטן מיילעכן אז ער זאל זיין דער גרויסער צדיק מיטפליען אין הימל. איין זאך, מען דארף זען אז ס'זאל זיין שלום אין שטעטל, מען דארף ארויסלאזן אלע אלטע פאליטיק, מען דארף מיילעכן נישט ארייננעמען אין חינוך, ער האט גארנישט אריינצורעדן אין חינוך, מען דארף ברענגען פראפעשענעל מחנכים, נישט אויפ'ן דערפערישן סטייל נאר אויפ'ן שטעטערישן סטייל, און מען דארף שטעלן די זאך אויפ'ן פלאץ, מען קען נישט לאזן די אלטע מחנכים. נאר דארט פעלט נאך זייער אסאך אין חינוך, די אלע זאכן וואס איך רעד אויפן האטליין, דאס פעלט דארטן, גראדע איינער האט מיר געזאגט אז מען הערט דארט אויכעט אויס, ער זאגט מיר אז דער וואס ער קערט און וואשט אויף אין די דארמעטאריס האט עס אנגעצינדן פון איין עק דארמעטארי אויפן צווייטן ווען ווען די בחורים זענען נישט דארט פארשטייט זיך, דער עולם ווייסט ווי מען האלט, יעצט איך וויל ענק זאגן לשבחו פון ר' מיילעכן, ער האט א מורא'דיגן שבח, דער מענטש איז נישט קיין פאפער כי הוא זה נישט.

ס'האט מיר דערציילט א איד אז דער הייליגער דברי יואל האט געזען אז ברוכ'ל ראבינאוויטש איז געווארן רבי האט ער דאך געוואלט אז מונקאטש זאל בלייבן, מען האט דאך געוויסט ברוכ'ל איז א קאלטער ליטוואק געקומען ערגעץ פון גאליציע א האלבער ציוניסט, איז דער רבי געגאנגען מיטן רעדן האט אים געזאגט ער זאל אביסל דאווענען לענגער ער זאל דאס ער זאל יענץ, דער רבי איז ארויס נאך א האלבע שעה טריי מסביר צו זיין ברוכ'לען ער זאל אנהייבן צו מאכן די שטיק, האט ער געענטפערט פארן רבי'ן. איך האלט נישט דערביי. דער רבי איז ארויסגעקומען האט ער געגעבן א זאג ער האט נישט איין פאלשן ביין אין זיך ער איז טרו פיור וואס ער איז ביי דעם וואס ער האלט דאס זאגט ער דאס זעלבע אויך מיילעך, מיילעך איז באמת א וואוילער מענטש נאר וואס מען דארף אים געבן א טשענס בעסער געזאגט נישט אים געבן א טשענס מען דארף געבן דעם רבינ'ס ירושה א טשענס אז די ירושה זאל בלייבן נישט אז ס'זאל חלילה אונטערגיין ווייל בסך הכל אז דו זאלסט אונטערברענגען מיילעכ'ן ברענגסטו אונטער דארטן טויזענטער קינדער. יונגלעך און מיידלעך, און די טויזענטער קינדער וועלן זיין טאטעס פון טויזענטער קינדער. סאו איך האלט אז מען דארף זיך אראפזעצן, עטס לעבטס אין דמיונות און אין חלומות, קיינער מיינט נישט קיין שלעכטס, און די גבאים וואס זענען געווען ביז יעצט דארף מען מעביר זיין אינגאנצן ארויס פון טאש, און נאכדעם איז דא נאך א זאך. אנדערע רעבעס זענען בעסער פון אים? אהרן איז בעסער פון אים? זאליקא איז בעסער פון אים? זיי האבן נאר א גרעסערן עולם אבער ס'איז גאר נישט בעסער פון אים. און דער טאהשער רבי האט אריינגעלייגט אין מיילעכ'ן אסאך כוחות, מ'האט אים פארהערט יעדע וואך, ער האט געטוהן, ער האט געארבעט מיט אים און מיט מרדכי'ן. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, צוריקקומענדיג צום שמועס אז מענטשן האבן טענות אויף טאהשער רבי'ן וועגן געלט. האב איך ענק מסביר געווען ר' יומא אז ער פלעגט צורייסן די טשעקס. וויל איך ענק פארציילן א מעשה, מיר איז טאהשער רבי שולדיג געווען אסאך געלט, אסאך געלט, מיר פלעגט בארגן און באצאלן און און שוין, שולדיג געווען. עניוועי, בקיצור, ער פלעגט באצאלן, איך פלעג אראפקומען יעדע פאר חדשים און ער פלעגט באצאלן צוביסלעך, ער האט זייער ערליך באצאלט דאס געלט, אונז האמיר געהאט א חשבון מיט א בוך מיט אלעם. ויהי היום, איז שוין געווען מסתם אַכט ניין יאר צוריק ווען די שקצים האבן אנגעהויבן איבערצונעמען האבן זיי געוואלט דערפון מאכן א חסידות, איז געקומען בין איך געקומען עפעס איינס ביינאכט און כ'האב געוואלט בעטן דאס געלט, כ'מיין אונז האמיר דאך כסדר אונז זעמיר געווען בידידות, רבי האט מיר אלץ אנגעווינטשן, בקיצור האט זיך געשטעלט דארטן דריי חברה ביי די טיר, איינער הייסט נחמיה שווארץ זיין טאטע האט די וויין טירויש וויין, איך מיין אז משה ראטמאן איז גאר אן איידעם ביי זיין טאטן און ער איז גאר א קאזין פון ר' מיילעך. נאכדעם איז געקומען איינער וואס ער הייסט דוד פארשענאווסקי, ער איז א זון פון יאסל פארשענאווסקי, וואס איך האב פאר זיין טאטן געטון ווען ער איז געזעסן דריי יאר אין באטלער נארט קעראליינע, כ'האב אים צוגעשטעלט א סוכה דער ווארדען האט נישט געוואלט צושטעלן א סוכה. און כ'האב אפגערופען ס'איז דא אין פילאדעלפיע דא א ווארדען וואס ער ווייסט וואס א סוכה איז, און יענער האט בשום אופן נישט געוואלט לאזען געבען א סוכה. עסן, האב איך אים געברענגט ווייל כ'בין געווען א וואלענטערי טשאפלען האב איך געמעגט אריין ברענגען עסן יעדע וואך בין איך אראפ געפארן טאהשער רבי האט מיר געשיקט זעקס הונדערט דאלער אנפאנג וואך, כ'האב פאר דעם געקויפט פאר דרײַ הונדערט דאלער א טיקעט אויף באטלער נארט קעראליינע, און אין די זעלבע צייט האב איך געקויפט פאר דרײַ הונדערט דאלער מילכיגס מיט פליישיגס און איך האב אים אריין געטראגן צו עסן יעדע וואך, דרײַ יאר האט עס אנגעהאלטן קיינער האט נישט געוויסט. ויהי היום איין טאג איז געווען אז יאסל פארשענאווסקי'ן האט מען אריין געלייגט אין לאך, איך מיין אין לאך מיינט ס'טייטש סאליטערי קאנפיינמענט, און איך בין פונקט אנגעקומען מיט ר' שלמה יעקב זילבער, און איך נעם ארויס מיין צעטל אז איך בין א טשאפלען וואלענטערי, און ער האט מיך נישט אריין געלאזט, דער ווארדען האט מיך נישט אריין געלאזט, ווייל דו פארשטייסט אליינס פארוואס, ווייל דעמאלטס נעמט מען דאך אים ארויס פונעם לאך, און קען זיין ס'איז געווען גאר א בלבול, עטס ווייסט ווי אזוי ס'גייט אין תפיסה, עניוועי. און איך קאל אפ, ס'איז געווען דעמאלטס איינער ריטשערד האלאהאן, ער איז געווען דער הויפט פון די טשאפלענס אין וואשינגטאן, איך קאל אים אפ, זאג אים, איך בין א וואלונטערי טשאפלען, איך בין דא מיט א ראביי פון מאנטריאל און מען לאזט אונז נישט אריין. זאגט ער, ראביי, יו פולינג מיי לעג, דער איז נאו סאטש טינג, זאג איך אים, איים נאט פולינג יור לעג. סאו איך האב שוין אפילו גענומען די קאר און אוועקגעפארן. איך קאל צוריק אין צען מינוט שפעטער און ער זאגט מיר אז עז אוו טוועלוו אָו וואן מידנייט האט ער געפייערט דעם ווארדען. ס'נישטא אזא זאך מען לאזט נישט אריין א טשאפלען. בקיצור, די סוף איז געווען ער זאגט טורן יור קאר בעק און גאו אין. יעצט ווען אונז זעמער אנגעקומען דער ווארדן האט זיך געביקט פאר אונז אזוי ווי א דאגי, ער האט געזאגט ראביי איי וויל נעווער דו דיס עגעין ביקאוז איי וואס פייערט באט איף יו פארגיוו מי דען איי קען סטעי אן די דזשאב האב איך אים געזאגט פיין. סוף איז געווען צוויי וואכן שפעטער צו דריי וואכן שפעטער איז געקומען סוכות און ער האט אנגעפרעגט פונקטליך וויאזוי מען מאכט א סוכה פון אן אנדערן ווארדן און ער האט אליין געהאקט די פיין טריז און געמאכט די סוכה. כ'האב שוין געהאט דעמאלטס אן אפענע טיר. דאס האב איך געטון פאר יאסל פאשענאווסקי כאטשיג כ'האב דעם מענטשן נישט געקענט, כ'האב נישט געוואלט זיין אינוואלווד אין זיינע גניבות, און כ'האב נישט געוואלט זיין אויף רעקארד, אויף פייל, אז איך גיי אים וויזיטן, בוט עניוועי אלס א טשאפלען איז נישט געפערליך. ער איז געגאנגען פאשענאווסקי דוד און געשטאנען דארט און ער האט ער איז אויך געווען פון די דריי, ס'איז געווען שלושה היו באותה עצה. ס'איז געווען דער שווארץ. דער נחמיה, ער האט חתונה געהאט אפילו נישט אהיימגעפארן שנה ראשונה, ער פלעגט זיצן דארט ביים רעבן, ער האט געוואלט אויפארבעטן עפעס א גאנצע מאוומענט, און דער דריטער איז געווען מנחם מענדל בלום, דער קאשויער, עס איז א קאשויער אייניקל, ביי די בלום'ס איז אזוי, אדער איז מען א וואוילער אן ערליכער, אדער איז מען סתם א משוגענער, אזא אזא אזא שטוב איז דארט, ביי ביי נאך ביים אלטן קאשווער רב, יא. ער האט א זון דעם קאטשקע רב און ער האט דעם זון דעם דיין וואס איז זייער נארמאל, דאס איז אדער אדער, עניוועי מיר זענען צוגעקומען צו וואס זיי האבן געזאגט אז מען פארלאזט נישט דעם רבינ'ס שטוב שוין גייט דא בלוט, שוין מיט חברה רוצחים קענסטו דיך נישט אנהייבן בין איך מיר גראד אוועק געפארן און איך האב געקלערט צו גיין צו די פאליס מאכן א קאמפלעינט און געקלערט ס'איז דאך א חילול השם, עניוועי אפאר וואכן שפעטער קום איך ס'איז געווען א ברית, איך האב געוויסט ס'איז דא א ברית, קום איך. האבן זיי מיך געשטופט ביז צו יענעם עק, האב איך מיך גענומען שרייען, רעבע, ווען דו האסט געברויכט איך זאל דיר ברענגען געלט פון וואסנער'ן בין איך גוט געווען, און יעצט לאזט מען מיך נישט צו, יעדער שטופט זיך דא. ס'איז געווען עפעס א ספרדישער דארט א גבאי וואס האט געשטופט, האט זיך דער רבי גראד אויסגעדרייט, ער האט מיך אריינגערופן, עטס ווייסט וואס דא איז געווען? ר' שלום, מיין טאטע, הריני כפרת משכבו, איז אמאל געגאנגען צום טאהשער רבי'ן זיך געזעגענען אין בארא פארק, און ער האט געהאט עפעס מיט די פיס צו טון, ער האט געהאט א שטעקן. און יעדער האט זיך געשטופט, האט ער אים געזאגט, גייטס אהינטער, עטס זעטס דאך א איד מיט א ווייעדיגן פיס, נישט ווייל ער האט עפעס געקענט מיין טאטן מער, ער האט געזען א איד מיט א ווייעדיגן פיס האט ער געהייסן יעדער זאל אוועק גיין, ער האט געזעגנט מיין טאטן און נאכדעם איז מיין טאטע איז אהיים געגאנגען האט ער געזעגנט דעם גאנצן עולם, עטס ווייסט נישט וואסערע א איד דאס איז געווען, האט מיר דער רבי געזאגט קום אריין נאכאמאל, זאג איך רבי עס איז דאך דא פול מיט כלבים ארום און ארום ווי קען מען איך קען נישט אזוי קומען יעדעס מאל, כ'האב געזאגט זיי האבן מיך געסטראשעט זיי וועלן מיך הרג'ענען אויכעט. דעם רבי'ן האט עס מורא'דיג געבאדערט, ס'איז דורכגעגאנגען ממש אפאר וואכן נאכדעם, ס'איז אפאר טעג נאכדעם, איז נעבעך געווען, דער דוד פארשינאווסקי האט געהאט א ביטערן אומגליק, איך וויל עס נישט זאגן יעצט, און ער קאלט מיך אפ איך זאל אים מוחל זיין, זאג איך, איך קען דיר מוחל זיין, אבער דער אומגליק קען איך נישט צוריקדרייען, דאס איז די חברה וואס ווילן אויפארבעטן א חסידות ווערט מען רוצחים, יעצט דער סקווערער איז א מעסטער רוצח, אבער איך געדענק נאך ווען מ'האט מיט אים. און די סאטמארע בחורים פלעגן אים שטופן מיט א אמברעלע, פלעגן זיי אים אריין שטופן אין רוקן און אין בויך. היינט איז ער געווארן א מאסטער קרוק, א מאפיא. דאס קען זיך דאס נישט ערלויבן, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, יעדן חסידות מוז מען מקרב זיין דעם עולם, ווען נישט וואקסט מען נישט. אהרן און זלמן לייב וואקסן נישט, סאו מענטשן פלייש האבן זיי, אבער זיי וואקסן נישט, איינער רעכנט זיך מיט א ווארט פון ר' אהרן, איינער רעכנט זיך א ווארט פון זאליקאן, איינער האלט ר' אהרן'ס הכשר איז כשר, איינער האלט אז דער חינוך טויג ווי עס דארף צו זיין.
ניין!
דאס וואקסט ווייל ס'דא פלייש און ס'איז גרינג, מען דארף נאר באצאלן שכר לימוד און ס'פארט, מען קען אריינגיין אין סטאר און קויפן וואס מען וויל. אבער אז מען וויל א חסידות זאל וואקסן און די אינגעלייט זאלן הערן פונעם רעבן און די רעבע זאל האבן השפעה אויף זיי, מוז מען מקרב זיין, נישט אנהייבן די איזרעילישע מאפיאנערישע סיקריטן שטיק פון וואס משה ראטמאן האט ענק אריינגעברענגט דא, דאס איז מאפיאנערישע סיקריטן שטיק, ער דארף פליען און דער נחמיה שווארץ דארף פליען און די אלע שקצים זענען דארט גיי קודם איך טשענדזש די גאנצע רעזשים, אזוי האט יעצט געטון אויכעט די רעבע אין חיפה. דער סערעטער, אזוי טוט יעדער. קודם טאר מען זיך דאך נישט באדינען מיט א כלי וואס יענער האט זיך באדינט. א מלך האט זיך באדינט מיט א כלי טאר מען זיך נישט באדינען. מיט דעם טאר מען נישט נעמען אן אלמנה פון א מלך. מען טאר די אלע חברה זיך נישט באדינען מיט זיי, זיי האבן דאך באדינט דעם צדיק. און נאכדעם זענען זיי אלע רוצחים מיט ליידיגייערס.
און פארטיג. ס'איז ר' מאטעלע געווארן רבי, מ'האט אים אנגעטראגן דעם צו נעמען גבאי דעם, זאגט ער ניין איך וויל נעמען אן עלטערן איד, האט ער גענומען ר' יעקל ראזענפעלד, א איד וואס איז געווען אפשר אזוי אלט ווי ער און אפשר נאך עלטער, דאס ווייזט א הדרת פנים, רבי יעקל האט מיר געשריבן א קוויטל, כאטשיג ער האט געוואוסט מ'לאזט מיך נישט אריין, האבן געוואלט באצאלן וויפיל געלט, זאגט ער איך נעם נישט נאר נאכדעם ווען דו וועסט ארויסקומען, ער האט געוואוסט וואס דארט גייט פאר, אפילו וויזשניץ וואס איז א גרעסער חסידות פון. טאהש, אזוי ווי ס'איז דא אסאך קאמפעטישן, גייט קומען א מצב וואס יעדער וועט וועלן יענעם מקרב זיין, און זיך נישט אנווארפן מיט קיינעם. סאו, למעשה דארף מען דאס אלעס זייער שטארק נעמען אין קאנסידערעישן. יעצט, איך האב פריער אנגעהויבן אז די געלט זאכן טאהשער רבי געווען אויסגעהאלטן נאר די גבאים ארום און ארום, דער זוסמאן האט צעריסן טשעקס, דא האט איר א מופת חותך, א ראיה אז ס'איז אמת וואס איך זאג. דער רבי האט נישט געוויסט אז עס איז דא דריי שקצים, זיי האבן מיך געסטראשעט איך וועל נישט פארלאזן זיין הויז וועט מען מיך הרג'נען, למעשה איך בין געגאנגען צום רבי'נס איידעם דער וואס ס'וואוינט אין מאנסי, און ער האט עס גענומען אין די הענט און האט עס דורך געשמועסט מיט זיין שווער, און מ'האט געמאכט א סיסטעם אז מ'האט באצאלט. ווען נישט, ווען איך ווייס עס נישט ווי אזוי צו הענדלען, וואלט איך געכאפט שלעק אין טאהש, איך וואלט צוריק געשלאגן, מ'האט גערופן די פאליס, ס'וואלט געווען א חילול השם, וכדומה. איז במילא זאלסטו קיינמאל נישט דן זיין א רעבן אז ער האט נישט באצאלט ווייל דו ווייסט נישט וואס דארט טוט זיך. און איך וואלט געהאלטן אז יעדע רבי דארף האבן א שעה. ס'איז געווען אמאל א פרעזידענט וואס האט געלאזט איך מיין כ'דענק נישט ווי איך מיין ס'איז געווען קארטער און מ'האט מ'האט געקענט אריינקומען פון גאנץ אמעריקע אים זאגן קאמפלעינס. יעדע רבי דארף האבן א שעה וואס דעמאלטס נעמט ער אויף קאמפלעינס די גרעסטע שונאים אויך. און נאר אזוי קען מען פירן א מלוכה. אמעריקע זיצט דעמאקרעטס און ריפאבליקס אינאיינעם, און נאר אזוי ווי איירן אוט די דיפרענסעס, און מיילעך, איך בעט דיך, דיין טאטע האט אריבערגעלאזט א פעלד וואס ס'בליהט פון אלע זייטן, אזעלכע שיינע לעכטיגע קינדער, אידישע קינדער, ס'וואלט מען נישט געקענט אויפשטעלן אין ערגעץ אין אזא מדבר שממה, די רבי האט מיר אמאל פארציילט, ר' ישראל משה איז אויך דארט געווען, עפעס איינער האט געוואלט פארקויפן זייער ביליג א גרויסן שטיקל לאנד. און דער רבי איז ארויסגעפארן, דאס געזען, זאגט ער, איך וויל בשום אופן נישט, און יעדער האט געשריגן אויף אים, ס'איז ביליג, ס'איז גרויס, ס'איז שיין, ביז ממש אפאר טעג שפעטער איז עפעס אן עראפלאן, א קליין פייפערל, אן עראפלאן דארט אראפגעפאלן דארט אויף יענעם לאנד, און ס'איז געווען א גרויסע שריפה מיט אלעם, על כל פנים, דער צדיק האט געזען ס'איז נישט פאר אים, צדיקים האבן א כח און זיי האבן א קוק. און יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי הערן, איך מיין פֿופֿציק מענטשן, איין און פֿופֿציק מענטשן, כ'בין נאך נישט קלאר. כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, איר זאלט אלע וויסן. ווען אונז זעמער אויפגעוואקסן האט מען אראפגעקוקט דעם טאהשער רעבן האט געמאכט פון אים ליצי ליצנות, כ'געדענק ער פלעגט דאווענען אין צעהלים אונטן און ער פלעגט דאווענען דארטן אין קאפיש, מ'האט אים נאכגעמאכט. און דער רבי האט מיר אמאל געזאגט, ס'איז געזאגט פאר מיר ר' ישראל משה, זאלסט וויסן יעדע תנועה וואס איך מאך, מאך איך פונקטליך נאך דעם זיידן, און דער זיידע האט געהאט הויעכע כוונות, דאס דאווענען גייט. פון עולם עשיה צו יצירה צו בריאה צו אצילות זאגט ער און דער בעל דבר וויל אים אוועק ארויסווארפן פון די אלע עולמות האט ער געזאגט וועגן דעם אזוי ווי איינער וואס דערטרענקט זיך אין ים ווארפט זיך מיט די הענט ער זאל נישט חלילה פארלירן פאזישן אזוי האט דער זיידע איז ער ארויפגעגאנגען צו אלע עולמות ביים דאווענען זאגט דער רבי איך קען נאכמאכן דעם זיידן אלע תנועות פונקטליך. איך בין זיכער דער רבי האט נישט געמיינט סתם נאכמאכן ווייל נאכמאכן קענען אסאך מענטשן נאר ער האט געמיינט צו זאגן ער האט די זעלבע מלחמה פאר די הייליגע תפילות און דאס האבן מיר אונז נישט פארשטאנען מען האט נישט אונז פון די מענטשן געמאכט ליצי ליצנות פון דעם איד איך געדענק ווען ער איז געקומען די ערשטע צייטן אין וויליאמסבורג און ער איז נאך געווען אין דזשימענס ער האט נאכנישט געהאט זיין שטעטל ער איז געווען אזוי אראפגעקוקט יעדער האט פון אים געמאכט חוזק קיין שום רב האט אים נישט געוואלט אריינלאזן אין שול, ער האט אויסגעזען כמעט ווי איך, נאר ס'איז נישט געווען א צעטל אז ער איז אין חרם. אונטן צעהלים האט מען נישט גענוצט, שבת האט ער דארט געדאווענט. איך געדענק אמאל האב איך געזאגט פארן רעבן, איך בין געווען זייער נאנט צו אים, נאך פאר ר' ישראל מוישע'ס צייט, איז האב איך אים געזאגט, איך האב ערלעדיגט אז די רבי קען פירן אין פובליק סקול טיש, פון קעגן איבער ווילסאן סטריט, און אריין צום סופערינטענדענט, איך האב געזאגט ס'איז אן עפעיר, ער האט געזאגט ס'איז אקעי. כ'בין געגאנגען דערציילן פאר רעבן, ער איז איינגעשטאנען דעמאלס ביי גרינבוים. זאגט מיר דער רבי איך וויל אבער האבן זילבערנע לייכטער אויפן טיש, זאג איך פארן רעבן, ס'מוז זיין דווקא זילבער, גלעזערנע איז נישט גוט, ניין איך וויל דווקא זילבער, זאג איך פיין ס'וועט זיין אפילו א טאץ אויך, געדענק איך האב אריינגעטראגן די לייכטער, דער רבי האט דאך געווען קלוג ער האט פארשטאנען אז מ'וועט נישט קענען איבערלאזן ביינאכט די גוים קענען אונז גנב'נען, האט ער מיר געזאגט אז ס'וועט זיין זילבערנע לייכטער וועל איך דיר מכיר טובה זיין וועל איך דארט פירן טיש, סוף איז געווען כ'בין אהיים געגאנגען כ'האב דערציילט פאר מיין ווייב זאלסט וויסן, די דיעל איז אז דו געסט אויף די וואך די לייכטער, נאר ס'דא א פראבלעם, ווייל די גוים וועלן עס קענען גנב'נען נאכן טיש, האב איך געזאגט איך וועל בלייבן אין די האל, און כ'וועל מאכן זיכער אז כ'וועל דארט זיין ביז שבת אינדערפרי, און מ'עט אבאכט געבן דערויף א טאג אז מ'זאל זיך נישט קומען די גוים, בסוף איז געווען דער גוי האט געזאגט דו קענסט נישט דא בלייבן, האב איך אים געזאגט ליסן איי עם עפרעיד פאר די סילווער טשענדעלאברע, האט ער געזאגט דאונט בי עפרעיד איך וועל עס דיר אריינשפארן ערגעץ און פארטיג, מוצאי שבת האט זיך געזעגנט מיטן רעבן, זאגט די רעבע זאלסט האבן לעכטיגע קינדער אזוי ווי דו האסט באלאכטן מיין טיש, אזוי האט מיר די רעבע אנגעווינטשן. דער איד האט זיך מוסר נפש געווען אויף יעדן קוצו של יוד, ער האט געוואוסט אלעס ארום און ארום, נאר נאכדעם ווען ער איז געווארן נעבעך נישט געזונט האט מען געמאכט פון אים קאלאד דזשאוקס. עניוועי, איז וויל איך זאגן, די אלע וואס האבן געמאכט פון אים חוזק אלע יארן, און צוזאמגערעדט אויף אים אז ער איז א גנב און ער איז א גזלן, און מ'האט שוין צוגעלייגט אויכעט, ווייל ער איז געווען א קאמפעטישן פאר די גרויסע צדיקים, די אלע זענען מחויב ארויסצופארן אים איבערבעטן און זאגן, טייערער רבי, אונז האב מיר געזינדיגט פאר דיר, און זיי אונז מוחל, און איך קען דעם טאהשער רעבן, ער עט ענק מוחל זיין אויפן פלאץ, עטס וועטס אלע צוריק קומען זאגן דער רבי האט ענק מוחל געווען, מען האט דעם מענטש אנגעטוהן צרות, איך ווייס פון שטיקלעך וואס מען האט אים אפגעטוהן, ס'האט אים קיינער נישט אריינגעלאזט, מען האט אפגעקאלט גרינבוימען אז זאל אים נישט אריינלאזן ווייל ער האט א האלצערן הויז און מען וועט עס אים אפברענען, האט גרינבוים געזאגט נו נו וועל איך ארויסלויפן, וואס מען האט דא אנגעטוהן צרות, עס איז געווען בארעכטיגט מען זאל אנטוהן פאר אלע אנדערע ערליכע אידן, פארן קלויזענבארגער און פאר יעדן. ס'איז ממש א שרעק וואס מ'האט דא געטון, עטס זענטס אלע מחויב ארויסצופארן און דעם איד איבערבעטן. יעצט ווייטער רעדן וועגן די גבאים מיט די רשעים, זיי זענען געגאנגען זיי האבן געוואלט ארויסנעמען די אלמנה, דאס איז ר' מרדכי'ס רעבעצן, די רעבעצן האט געשמאכט און געדינט און געארבעט פאר דעם רעבן, און ר' מרדכי האט אויך אזוי געטון, איך פלעג אהיימפארן נאך פסח פון טאהש, פלעגט מרדכי זיין אין בעיסמענט, פרעג איך מרדכי'לע וואס טוסטו אין בעיסמענט, זאגט ער איך מאך שוין דעם רעבן'ס האלאפצעס אויף סוכות. ער איז אויפגעווען טאג און נאכט ער האט אינזין געהאט דעם רעבן ער האט אינזין געהאט יעדע זאך דעם רעבן זאל נישט פעלן גארנישט און די רעבע האט אים ליב געהאט די רעבע האט מיר אמאל געזאגט מאטכעלע ער הייסט נאך ר' מאטכע כ'מיין זעמיטשער וואס דאס איז געווען זיין זיידע זאגט ער יענער איז געווען א שוחט און ר' מאטכע פארשטייט צו א חלף איינס אין די וועלט די רעבע האט אים ליב געהאט ער איז דאך געווען זיינס א זון און ער איז א ערליכער געווען און ער האט געהארעוועט און רעבעצין לוי האט געהארעוועט פאר דעם רעבן'ס שטוב. איז כדי מען זאל מאכן זיכער אז מיילעך עט בלייבן דער יורש און מאטכעלעס קינדער וועלן נישט האבן גארנישט, האט מען חתונה געמאכט דעם רעבן מיט א פרוי, ס'איז ממש א א א וואלקנבראך, כ'קען ענק זאגן, דער רבי האט מיט מיר און עפעס ר' משה און דערציילט וועגן זיינע עניני קדושה פריוואטע זאכן, עטס ווייסט וואסערע א הייליגער איד ער איז געווען? איך זאג ענק איך ווייס נישט צו די לעצטע איך ווייס נישט וויפיל יאר איז געווען נאך אזא קדושה, און דאס ווייס איך נישט פונעם רעבן נאר סתם אזוי, ס'איז געווען ר' שיימען דער דיין פון מאנטריאל, די רעבעצן איז געקומען וויינען און ברעטשען, דער רעבע שוין באלד צוויי חדשים וואס איך בין געגאנגען אין מקווה און ער קוקט נישט אויף מיר, נישט ער וואוינט נישט מיט מיר, ער קוקט נישט אויף מיר, ר' שיימען האט געלאזט רופן דעם רעבען, האט אים געזאגט ס'איז דאך מצות עשה דאורייתא וואס איז מיט אייך, זאגט ער כ'האב א קבלה אז א איד וואס ער נעמט קוויטלעך פון אידן איז אלול און תשרי פטור, פון די מצוה. אזוי האט דער רבי געזאגט, איך דערצייל ענק וואס כ'האב געהערט פון ר' שיימא יארן צוריק. דו רעדסט דא פון א איד וואס איז געווען קדוש וטהור. מ'איז געגאנגען מ'האט אים חתונה געמאכט אויף דער עלטער מיט א פרוי. די לייצים האבן געזאגט אז משה רוטמאן האט זיך לייגן אונטערן בעט און זען וואס דער רבי טוט. ווען ס'איז געקומען און מ'האט געזאגט דער רבי איז א חתן, האט ער געפרעגט וואו די כלה, האט מען אים געברענגט די כלה, פרעגט דער רבי און וואו דער חתן. דאס האט מען געמעגט טון? מ'האט געמעגט אומברענגען אזא. קדוש וטהור מיט אזא מין מעשה תעתועים? פוי! און יעדער האט עס צוגעלאזט? מיילעך, דו האסט עס צוגעלאזט? דו ביסט נאך געווען א שותף לדבר עבירה ווייל דו האסט מורא געהאט אז מרדכי'ס קינדער וועלן עפעס ירש'ענען? דו ביסט נישט באלעבאס, איך ווייס נישט וואס די רבי האט איבערגעלאזט צוואה, כ'האב שוין אנגעהויבן א הקדמה צוואה, עס מיינט גארנישט אז ס'ווענדט זיך מיט וויפיל גאנס מ'האט געהאלטן דעם רעבן ביים קאפ. איך געדענק עפעס ר' משה וואסנער האט געבעטן. דעם רעבען זאל שרייבן א צוואה. האט אים דער רבי געזאגט דעמאלטס איך ווייס נאך נישט וואס ס'עט זיין, זעט אויס דער רבי האט געזען אז מרדכי עט נישט זיין נעבעך בזה העולם, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, פאר מרד ר' מרדכי'ס קינדער קומט זיך די זעלבע ירושה ווי דיר, ס'קומט זיך נאך פאר דיר, ער איז עלטער פון דיר, כ'ווייס נישט צו ער געווען א בכור צו נישט, אבער ס'קומט זיך אים נאך פי שניים. האט מען חתונה געמאכט דעם רעבן מיט א פרוי, נישט קיין רעביש קינד בכלל, מ'האט געוויסט אז די רעבע ברויך עס שוין נישט, ער האט עס נישט געברויכט ווען ער איז געווען צוואנציג און דרייסיג האט ער עס יעצט געברויכט, דאס רשעות איז אזוי גרויס און יעדער האט עס צוגעקוקט, אסאך וועסטו נאך מוזן תשובה טוהן מיילעך מיט משה רוטמאן מיט די אלע שקצים וואס האבן דאס אנגעדרייט, זיי האבן געוואלט בויען א חסידות. און ארויסווארפן די רעבעצן, ער זאל זייער געווארנט זיין די רעבעצין איז א צדיקת זי איז ר' חזקל'ס א טאכטער, רעבעצין לוי איז א אופן א געהויבענע פרוי, איך געדענק יעדעס מאל זי האט געבאקן פארן רעבן געקאכט שבת פאר די רעבע עט צוגיין צום מיטאג טיש, האט די רבי איר געזאגט שכוח, איך האב עס אליין געהערט, איך דערצייל דיר נישט מעשות וואס איך האב געהערט פון אנדערע, די רעבע עט צוגיין שכוח, ער האט נישט געקוקט אויף איר, אבער האט איר געזאגט שכוח, אזא פרוי שטופט מען ארויס, ר' מרדכי האט זיך אריינגע. צויגן אונטן ביים רעבן כדי אז צו מאכן זיכער אז די רעבע עט האבן אלע הצטרכות'ער, אזא פרוי שטופט מען ארויס, און וויאזוי נאך? שטעל דיר פאר וויאזוי מען מאכט חתונה דעם רעבן אויבן קען זי נישט וואוינען אונטן, ר' מרדכי האט דאך אויך געוואוינט אונטן מיט איר בשעת ווען די רעבע האט געוואוינט אויבן און עס האט קיינעם נישט געשטערט גארנישט, איך וויל ענק עפעס זאגן, אויף דעם איז געזאגט דער פסוק אין תהילים שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו עטס האטס דעם איד זיין אות ברית קודש אין דער ערד געלייגט. און איך וויל זאגן פאר די די אלמנה, נישט ר' מרדכי'ס רעבעצן, רעבעצן לעווי, נאר דעם רעבינ'ס אלמנה, זי קען רואיג, זי דארף נישט זיצן שבעה, זי איז נישט קיין אלמנה, זי גארנישט, זי איז אן אלמנה פון איר ערשטן מאן, אבער פון דעם רעבין איז זי בכלל נישט קיין אלמנה, עס איז נישט געווען קיין קידושין, עס איז גארנישט געווען, און דער דין איז אויכעט אז ווען א פרוי. ס'איז א מחלוקת צו צוויי מענער שטארבן צו דריי הייסט עס א קטלנות, איין מאן איז ער נעבעך ביטערליך געשטארבן אין א וואלד, און יעצט אז דער רבי איז געשטארבן מיינט זי דאך אפשר אז זי טאר נישט חתונה האבן לויט די שיטה אז צוויי הייסט א קטלנות, איך זאג דיר, איר קענט רואיג חתונה האבן, איר זענט נישט קיין קטלנות, דער צווייטער מאן איז נישט געווען אייער מאן, און נאך א זאך, אפשר וועט מען איר לייגן לעבן רעבן אויך, א שאנדע וואס עטס האטס געטוהן דארט. נאכדעם האבן די פארטיי זיצערס איינגעזעהן אז מען דארף ווייטער באקעמפן דעם. דאס חסידות און מען דארף מאכן רישות, האט מען מקדש געווען א נייעם בית החיים און מען האט ארויסגעשטעלט דעם רעבן דארטן אז נישט ר' מרדכי און נישט די פריעריגע רעבעצן זענען אין איין אוהל מיט אים, דאס איז דאך רישות פון רישות, אבער מיין הייליגע וועט מען לייגן לעבן דעם רעבן, ס'איז אנבעליוועבל וואס רישות דא איז געווארן, און דאס אלעס איז אויפצובויען א חסידות. אזא חסידות וועט צעפאלן אויף שטיקער און ס'וועט נישט בלייבן דערפון גארנישט, און מיילעך איז נישט גענוג א גרויסער רעבע אז ער זאל קענען זיך שפילן מיטן עולם, כ'האב נאך נישט געזען זיינע מופתים זאלן ארבעטן, סאו מיילעך כ'וויל דיר זאגן פארגעס יעצט פון חסידות, דו ביסט דער פירער פון א קאמפעני וואס האט טויזענטער קינדער און טויזענטער נשמות קדושות וואס זיי קוקן ארויף אז זיי זאלן מצליח זיין אין תורה און אין יראת שמים, דאס פלאץ איז מוכשר ווייל דער רבי האט דארט געוואוינט און האט אריינגעברענגט תורה און יראת שמים, און דו זאלסט זען זאלסט נישט קאליע מאכן. אז דו וועסט נישט קאליע מאכן האסטו געבויעט. דער רבי פלעגט נאכזאגן פון קדושת יום טוב אז דער טאטע דער ייטב לב האט געזאגט א רב וואס איז נישט מתקן תקנות אין די שטאט האט גארנישט אויפגעטון, האט ער געזאגט און איך זאג אז א רב האט נישט קאליע געמאכט האט ער דאס מערסטע אויפגעטון, מיילעך זע זאלסט נישט קאליע מאכן און די רשעים ארום דיר זענען נישט דיינע פרענדס, און האסט געזען זיי האבן דיר געברענגט מיליאנען, האסט וועגן דעם ארויסגעווארפן די ניימאנס. דער סוף האסטו יעצט פארלוירן ערך צוואנציג צו דרייסיג מיליאן דאלער, דיין גאנצע רביסטעווע באשטייט ווייל דער לאנד דארטן אויף יו סטריט אין העריסאן איז ווערט עפעס זיבן אכט ניין מיליאן דאלער און מען גייט עס יעצט פארקויפן, ס'איז געווען גרויסע קאורטס האט דאך געקאסט מיליאנען דאלער ווייל דו האסט זיך געשלאגן מיט דעם לעפקאוויטש דער וואס האט איבערגעפארן משה פרידמאן, ער האט עס געוואלט צוריק, ער האט געגעבן דעם לאנד און ער האט עס פארלוירן אין קאורט. עניוועי, איך וויל דיר זאגן נאכאמאל, מיילעך זעה זאלסט נישט קאליע מאכן, און די שקצים ארום און ארום זאלסטו אוועקרוקן, און יעדער זאל האבן א דריסת הרגל צו דיר, יעדער זאל דיר קענען זאגן וואס זיי ווילן, ביסט א ליבליכער מענטש, איך קען דיך אלע יארן, און מאך זיכער אז דער אוהל ווערט אריינגעבויעט אזוי אז ר' מרדכי זאל אויך ליגן אין אוהל, כאטשיג ער וועט נישט ליגן ביי די זייט פונעם טאטן, און מאך זיכער אז דיין מאמע ליגט אויכעט אינעם אוהל, אדער בוי איר אן עקסטערן אוהל, זי האט געשטעלט דיין טאטן אויף די פיס, זאלסט וויסן ס'איז דא געוויסע רעבעצינס וואס זיי האבן געבויעט דאס חסידות.

זי האט עס געבויט. ס'קען האבן געווען א הייליגער איד אבער זי האט עס געבויט דאס חסידות. און אין טאהש האט די טאהשע רעבעצין געבויט דאס חסידות. טווענטי פאר אווערס האסטו געקענט אנקומען צום רעבין זי האט דיר געעפנט די טיר מיט א שמייכל און צו עסן איז געווען אין אלע זייטן איז געווען צו עסן און זי איז געווען א א אידענע מיט א הארץ. כ'דענק אמאל מוצאי יום טוב ס'איז געווען מוצאי סוכות. דעם נעקסטן טאָג האָט זיך אַ פֿרוי נישט געווען ביי די גיסטע צו קאָכן. האָט זי געשיקט איר מאַן זאָל ברענגען אַ ביסל האָלעפּצעס, אויב ס'איז איבערגעבליבן פֿון נעכטן. איר ווייסט וואָס די רעבעצן האָט איר אַהיימגעשיקט? פֿופֿציק האָלעפּצעס, אַ גאַנצן טאָפּ האָלעפּצעס! דאָס איז געווען טאָשער רעבעצן. איז מיילעך, דאַרפֿסט דיך אויסלערנען, ווי דאַרף זײַן, שטייט עז כנמר און קל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי. אַרי איז דער קעניג פֿון אַלע חיות. עז כנעמער, איינער וואָס ס'נעמט. און גיבור סקווארי, דער גיבור, דער געבער, זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, זאלסט נישט בויען דאס חסידות מיט רישות, זאלסט עס נישט בויען מיט די אלע זאכן, באלד וועט משה אריין קומען, מען דארף מאכן תקנות, יעדער בחור זאל אזוי קומען צום טיש און אזוי קומען, באלד וועט ער נאך קומען, מען זאל קומען אן הויזן אויכעט, ער וועט יעדן מאכן דארט מציצה בפה דער חזיר, אזוי ווי ער האט געטוהן, פוי! עניוועי, איז למעשה וויל איך דיר זאגן, זאלסט דיך אויסלערנען. דו האסט מסתם נישט דאס געלט וואס דיין טאטע, און דו האסט נישט די מסירת נפש וואס דיין טאטע, און דו האסט א שטוב מיט קינדער, וועסט נישט קענען געבן וואס דיין טאטע האט געגעבן, אבער איין זאך, זיי כאטש פרענדלי צום עולם, געב כאטש א ברכה, זאג אין זכות פון מיין טאטן זאל מען געהאלפן ווערן, טו אזוי ווי דער סקווערער האט געטון די ערשטע צוויי דריי יאר, האט געשיקט, גיי קודם צום נענטסטן פלאץ ווי דו קענסט צוקומען צו מיין טאטנ'ס ציון, אזוי פלעגט ער יעדן איינעם געזעגענען, זאל גיין, נאכדעם האט אים דער עולם געזאגט דו משוגענער, דו מאכסט דאך דיין טאטן מער א גרעסערע צדיק פון דיר, האט ער דאס אויפגעהערט, ווייל האבן אויפגעהערט די מופתים צו ארבעטן. איז די זעלבע זאלסטו יעצט טוען אויכעט, זאגן גיי ביז צום נענטסטן פלאץ פון מיין טאטן און פארטיג, און זע אז מען זאל מאכן שלום, עס זאל נישט זיין קיין מניינים ביים אוהל, אזוי אויף ראש השנה יום כיפור, די ברסלב'ער, און טאהש איז זייער א הייליג פלאץ אבער עס איז דא אסאך משוגעים אויכעט, מען דארף האבן א נארמאלן חסידות. און דו האסט אסאך ארבעט. און האלט עס נישט גרינג, און טריי צו טוהן קאנסטראקטיוו וואס דו קענסט. יעצט די אלמנה, די אלמנה לעווי, דעם ר' מרדכי'ס אלמנה דארף מען זעהן זאל האבן פרנסה, מען דארף זעהן זאל האבן פון ווי צו לעבן, מען דארף אויכעט זעהן אז זי זאל האבן פון ווי צו העלפן חתונה מאכן אירע אייניקלעך, זי האט א שטוב מיט אייניקלעך, יעדעס מאל קומט נעבעך איר זון און ער זאגט מיר ער האט א שטוב מיט קינדער, ער האט נישט קיין פרנסה, ער איז אין ארץ ישראל, ער איז אין קרית גת. און ער דארף חתונה מאכן, יעדעס מאל מוז מען אים העלפן, וואס ער דארף זיין א עני בפתח, ס'איז א שעים וואס מען טוט, און מיט די אלמנות זאלט עטס נישט טשעפענען, ווייל דער אייבערשטער זאגט, און מיין, די אלמנות זענען מיינע, איך האב זי געמאכט אן אלמנה, איך האב איר צוגענומען איר מאן, סאו מיט איר זאלסטו דיך נישט אנהייבן, איך קען מיך דערמאנען, ס'האט מיר דערציילט א איד, ער הייסט ר' יאסל וואסנער עליו השלום, ער איז געווען זייער נאנט צו די רעבעצן, ער האט געבויט די מקווה ביים רעבען אין בעל הארבאר, דער רבי איז אוועק כ"ו אב, אינמיטן חודש חשוון, געט ער ר' יאסל א פרעג נו, מ'האט שוין עפעס אויסגעארבעט וועגן ירושה? די רעבעצן האט פון וואו צו לעבן? האט די רעבעצן געלאזט א טרער, זי האט געזאגט, איר וועט לאכן, פאר קיינעם קען איך נישט דערציילן מיין מצב, נאר פאר אייך, מ'האט מיר נאכנישט געגעבן א פרוטה, ס'איז שוין דורך אפאר חדשים, און איך ווייס נישט פון וואו צו לעבן. אזוי האט זי געזאגט פאר ר' יאסל. ר' יאסל איז געגאנגען האט אויסגעשטעלט א טשעק, רבותי, יעדן שלעכטן יאר וואלט מען געמעגט פארדינען אזא טשעק. און ער האט געזאגט, קודם זאל די רעבעצן האבן פון וואו צו לעבן. א קהילה ווי סאטמאר, מען האט זיך נישט געזארגט פאר די רעבעצן, מען האט איר געוואלט אונטערדריקן, מען האט איר געוואלט אין דר'ערד לייגן, אבער צו לעבן מוז זי דאך, געבטס איר צו לעבן זאלסטו האבן וועם צו רודפ'ן, אז זי'ט שטארבן וועסטו נישט האבן וועם צו רודפ'ן, די זעלבע מסתמא אין טאהש אויכעט, איך שטעל מיר פאר. איך פרעג מיך יעצט, דארף מען זיך זארגן פאר רעבנ'ס אלמנה אויכעט? מען דארף דאך אויכעט א טשעק, זי האט דאך נישט חתונה געהאט פאר לאוו און פאר פלעזשער, זי האט חתונה געהאט ווייל די שקצים האבן געוואלט זי זאל חתונה האבן, זאגט זי באצאלטס? יו פעי די ביל נאו? עניוועי, מען זאל זייער אובאכט געבן מען זאל נישט אנהייבן מיט קיין אלמנה, מען טאר נישט מיטן רעבנס אלמנה אויך נישט אנהייבן ווייל זי איז אויך אן אלמנה, נאר נישט פון רעבן, זי איז אן אלמנה פון איר פריעריגן מאן. רבותי, נעמטס ענק אין די הענט אריין. מיילעך, וועסט אריינברענגען גוטע מענטשן, גוטע סטעף, זאלן דערויף ארבעטן א שיינע רביסטעווע, נישט וואס דו ברויכסט די רביסטעווע, נאר דו'סט זיין אן אנגענומענער מענטש אום די קינדער, ברכות הערן, איך טו משקה אויף די תלמוד תורה, איך טו משקה אויף די מיידל סקול, אבער דו אליינס? זאלסט עס נישט פירן, דו'סט לאזן פאר פראפעשענעל העלפ. און נאך א זאך, ווען אריינקומען די ניימאנס זיי גייען ראטעווען דעם רעבן, ס'איז סקולא כל הקונטרס, זיי גייען ראטעווען דעם רעבן, ס'געווען מענטשן וואס זענען געווען דארטן פעיראל חברה, ס'געווען מענטשן וואס האבן געהאט קאמישענס, ס'געווען מענטשן וואס געווען איינגעשטעלט דארטן אלע יארן, זיי ווארפן יעדן ארויס, איז מענטשן זענען צוגיין זאגן, דו זאלסט וויסן שפילסט דיך ארום מיט לא תלין פעולת שכיר, קוק נאך אין זוהר הקדוש וואס ס'שטייט ואליו הוא נושא את נפשו, דער מענטש ארבעט שווער א וואך א חודש א יאר אפאר יאר פאר דעם רעבן, און פלוצלינג קומט אן א נייער ער וויל מאכן ראטעווען דעם רעבן, ראטעווען? דו גיי דיין וועג און אונז מיר גייען אונזער וועג, זיי האבן יעדן ארויסגעווארפן, איך האב זיי געווארנט, און ס'געווען נאך א זאך. ס'איז געווען אזא געוויסע ירושה וואס טאהש האט געדארפט באקומען פון א צדקה קאסע, איז ער געגאנגען האט זיך צוקריגט מיטן איינגעשטעלטן דארט, האט געזאגט איך וויל דיך נישט האבן דא ווייל איך וויל די גאנצע פראצענט פאר מיר, אזוי האט דער ניימאן געזאגט, האט יענער געטענה'ט ליסן דו ס'איז שוין צוואנציג יאר אלעס ערלעדיגט ווי קומסטו דאס צו טון? ער האט נישט געפאלגט. און ער איז געווארן זייער רייך, ער האט געשאפט גרויס געלט פאר טאהש, און ער ליגט אין דר'ערד, ער קען עס נישט אינדזשויען, און איך האב דעמאלטס געוויינט צו אים, און איך האב געוויינט נאכדעם צו זיין ברודער אויכעט, דו האסט אומגליקליך געמאכט מענטשן, מענטשן האבן געהארעוועט און געארבעט שווער פאר דעם רעבן און פאר די ישיבה, און זיי האבן פון דעם געדארפט חתונה מאכן, איז וויאזוי שטייט דארט אין די גמרא, אחד מת ואחד גולה, איינער איז געשטארבן און איינער זיצט אין מאנסי אין גלות און ער קען נישט אינדזשויען זיין געלט, דער איד האט עפעס צו טוהן פריוואט מיט. טאשער רעבן האט גארנישט מיט אים צו טון, מען האט נישט אריינגעלאזט קיינעם, זיי האבן אייסעלעטעד דעם רעבן, און איך האב זיי דעמאלטס געזאגט, כ'האב זיי געווארנט, כ'בין אראפ געפארן ביז טאש, כ'האב זיי געזאגט זאלסט וויסן דער אייבישטער האט קיינמאל נישט גערעדט צו אברהם אבינו'ן און צו משה רבינו'ן אויף זייערע אייגענע געברויך, אזוי זאגט דער רמב"ם קלאר, אלעס נאר וועגן כלל ישראל, מיט אנדערע ווערטער ווען משה רבינו פרעגט דעם אייבישטען זאל איך טון דעם שידוך צו יענעם שידוך ענפערט אים נישט דער אייבישטער, דער אייבישטער איז נישט דיין עתידות זאגער, ווען זיי קומען צו כלל ישראל האט ער גערעדט, אזוי זאגט דער רמב"ם, אבער כ'האב דעמאלטס געזאגט אז זאלטס געדענקען עטס שפילטס ענק ארום מיטן רעבנ'ס געזונט, ווייל די סוף גייט די רעבע באצאלן פאר דעם א פרייז, האבן זיי געלאכט פון מיר דו ווייסט נישט וואס טוט זיך, די סוף איז די רעבע געווארן נעבעך צוביסלעך געווארן נעבעך דאון טאון, און ס'געשעהן וואס ס'געשעהן. און מ'האט אים חתונה געמאכט דאס געלט מיט אלעם האט ביי אים אויסגעסאקט מיליאנען די לעצטע פאר יאר, מענטשן האבן געמאכט אונטער זיין רוקן געלט, משה רוטמאן האט צוגעזאגט גרויסע ישועות, ס'איז געלט איז געקומען פאר אים, ער האט זיך געקויפט פון דעם ריעל עסטעיט אין מאנטריאל, און די ניימאנס האבן צוגעזאגט גרויסע ישועות מיט לגיונות און ס'איז קיינמאל נישט אנגעקומען, דער איינציגער וואס האט נישט געגנב'עט און געגזל'ט אויפן רבינ'ס נאמען איז געווען ווער? מיילעך? מיילעך איז א ערליכער מענטש אין די עניינים. ער האט געפאמפט פונעם רעבן מיליאנען, ער האט באנקראטירט האט ער גענומען פונעם רעבן דאס געלט, אמאל האט ר' ישראל משה אריינגעשיקט א האלב מיליאן דאלער, האט מיר ישראל בנימין פארציילט אז די רבי האט עס געברויכט צו באצאלן מיילעך'ס סטאקס און אינוועסטמענטס, אבער ער איז נישט געגאנגען צוזאגן ישועות מיט רפואות, ער האט געלעבט אויפן טאטנ'ס חשבון. סאו וואטש, וואס עטס טוטס יעצט אויכעט? און בא'עוול'טס נישט קיין מענטשן, און אז א איד ברויך א ישועה לאזטס אים אריין, אפילו ער האט נישט די גרויסע געלטער, ס'איז געווען א גרויסער צדיק ער האט געהייסן ר' הערשעלע רימענעווער, אים האט מען געלייגט אין חרם, ס'דא א חרם אויף אים ווייל ער האט געבעטן גרויס געלט, און די רבנים האבן אים גערופן, האט ער געזאגט וואס זאל איך טון, איך האב א כח אין אים, נאר אז טאמער איך נעם גרויסע געלטער, אבער אין טאהש איז אויך געווען אזוי, ס'איז געווען אמאל האט עס יא געארבעט און אמאל האט עס נישט געארבעט, ס'איז געווען זייער אסאך מאל ס'האט נישט געארבעט, און געווענטליך האט דער רבי נישט געוואלט צוזאגן אויך נישט, נאר יענער האט אים משוגע געמאכט האט ער צוגעזאגט. רבי האט אמאל געזאגט א איד האט אים אנגעדרייט זאגט ער התחת אלקים אנכי, כאטשיג ער איז געווען א מענטש וואס ער איז געווען א גאר א ערליכער איד נאר ער האט געוואטשט וואס ער טוט נאר ארום און ארום אים איז געווען כל מה שעשו רשעים, יעצט פרעגט מיך דא א אינגערמאן צו א בחור פארוואס איך האב אים קיינמאל נישט געזאגט וועגן א רעבן אז ס'איז דא אזא צדיק, איך אליין בין שוין נישט געגאנגען די לעצטע זיבן אכט אדער ניין יאר און די זעלבע מיט אסאך גרויסע צדיקים, דער בני יששכר ברענגט ס'איז געווען צדיקים ער ברענגט צו דרך פקודיך שיראתי ל. לגשת אליהם מגודל קדושתם, כ'האב מורא געהאט צוצוגיין נאנט פאר זייער קדושה, און לבסוף איז איז אויסגעוועפט געווארן זייער צדקות, פארוואס? ווייל זיי האבן גענומען געלט פון מענטשן וואס מען טאר נישט. אזוי ברענגט דער בני יששכר. די אלע עלטערע צדיקים, שיראתי, איך האב מיר מורא לגשת אליהם מגודל קדושתם, אויף דער עלטער, טאמער האבן זיי נישט וואוילע מחנכים. און זיי האבן נישט וואוילע גבאים, איז עס גארנישט ווערט, ס'ווערט אויסגעוועפט אלעס. איך דענק די באיאנער רבי האט נישט געוואלט ווערן רבי, איז ארום געגאנגען צו אלע צדיקים דא און דארט, איז איין טאג איז דער טאהשער רבי געווען אין בארא פארק, און רבי ישראל משה פלעגט אלץ קומען, מיסטער וואסנער, איך פלעג אויך מיט קומען, בקיצור, און רבי ישראל משה דערציילט אז באיאנער רבי וויל נישט, ער האלט ער איז נישט ראוי, האט אים דער רבי געזאגט ער זאל אריבער קומען איך וויל מיט אים רעדן, האט אים אריבער געברענגט, ער האט דאס געטוהן אויכעט פאר די וואזנערס, וואזנער האבן געגעבן אסאך געלט פאר באיאן, האט דער באיאנער רבי געזאגט פארן טאהשער רבי, האט געזאגט איך האלט איך בין נישט ראוי, איך בין נישט מיין זיידע ר' מרדכי שלמה, איך בין נישט, ס'איז נישט, ס'איז נישט פאר מיר, געבט אים דער רבי א האלדז ארום, ער נעמט אים ארום און ער זאגט אים, אוי איך ווייס, אז דו ווייסט אז דו ביסט נישט ראוי, דאס איז די סימן אז דו דארפסט ווערן רבי, דער רבי האט אים געזאגט זאג מיר נישט אפ, ס'איז פארן כבוד פון דיינע זיידעס, דער רבי האט אים דעמאלטס געזאגט זאלסט דיך בויען אן עקסטערע מקווה, מען האט אים טאקע געבויעט, די וואזנערס האבן באצאלט אויפן שטאק איז דא א מקווה ווי דער רבי, קיינער גייט נישט דארט און כסדר זאלסטו עס נוצן און וועסט דיך הייליגן און וועסט צוקומען צו א מצב אז די זכות פון דיינע זיידעס וועלן שטיין לעבן דיר און וועסט מצליח זיין, און דאס זעלבע זאג איך פאר מיילעכן, וועסט דאך גיין מסתמא אין די פרויען מקווה. פארשטייט אז דער רב דער וואס געבט א הכשר דארף גיין אין די מקווה זעהן צו אלעס איז אין ארדענונג, אזוי טאר מען נישט גיין אין קיין פרויען מקווה'ס אז מען קען אריינלאזן שכבת זרע און א פרוי וועט פארשוואנגערט ווערן, גראדע איך האב גערעדט אמאל מיט ר' שמעיה גרינבוים האט ער מיר געזאגט אז ער גייט אויכעט יעדן טאג אין די פרויען מקווה, איך מיין אין קאנטרי איז ער דארטן א משגיח, אבער ער זאגט אין די ניין טעג ווייל ער וואשט זיך נישט גייט ער נאר אריין, ער קוקט זיך אום און נוצט נישט די מקווה, ער זאגט אזוי האט ער געהאט מקובל פון דעם ריסקעווער רב זכר צדיק לברכה. עניוועי, מיילעך, וועסט אביסל דיך הייליגן, וועסט ווערן א מענטש, וועסט ווערן א רבי, צוזאגן זאלסטו קיינמאל נישט ווייל דו ביסט נישט אין הימל, קענסט געבן א ברכה, זכות פון מיין טאטן, זכות פון מיינע זיידעס, און דער אייבערשטער וועט דיר העלפן וועסט מצליח זיין וועסט קענען אנהאלטן דעם מקום תורה, און זאלסט אנהייבן אביסל צו דאווענען ווארעם אזוי ווי דיין טאטע האט געדאווענט. זאלסט דיך מאכן והתקדשתם והייתם קדושים, די אלטע מונקאטשער רעבעצן האט געזאגט פאר ברוכ'לען, דאווען כאטש צ, שווער האט געדאווענט צען מינוט שמונה עשרה, דאווען כאטש פינף מינוט, פאפ כאטש צו אביסל, ער פלעגט דאווענען צוויי מינוט, האט געזאגט פאר די שוויגער זיינע, דאס איז שוין געפאפטערהייט, מיילעכל, פאפ צו אביסל, נישט וואס איך האלט אז עבודת השם דארף זיין געפאפט, נאר מענטשן קוקן אויף דיר ארויף, און אז מענטשן קוקן ארויף, ס'איז דער הרגל נעשה טבע, וועסטו ווערן מיט די צייט ערליך, דארפסט דיך נישט זארגן, און פארטיג, און זאלסט ווייטער אנהאלטן מיט דיינע ביזנעס און שאפן געלט, די אלע זאכן זאלסטו אנהאלטן, זאלסט נישט זיין קיין נצרך פאר די אלע שקצים, און א מענטש ווי דו וואס ביסט נישט קיין נצרך, ווארף זיי אלע ארויס, דו דארפסט דאך זיכער נישט האבן דרך ארץ פאר זיי, דו האסט דאך נישט פון זיי גארנישט. שטייט די וואך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וואס טייטשט לך א לשון יחיד? איז, מפרשים זאגן אז יעדער איד דארף זיך מאכן אייגענע שופטים ושוטרים, יעדער מענטש לויט וואסערע א מענטש ער איז, תיתן לך, דו זאלסט עס אים געבן פאר דיר, לויט וויפיל כשרונות דו האסט, און לויט וויפיל אלע אנדערע זאכן דו האסט. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש אין בראשית רבה, אין פרשת ויגש, דארטן ווי ס'שטייט אז יוסף הצדיק, ס'איז אמר רבי אבא שמעון כהן ברדלא,

יעצט איז דא רבי ירוחם פון מיר האט פארציילט אז זיין רבי ר' איצעלע בלאזער האט זיך נוהג געווען אז ער האט נישט גערעדט גאנץ חודש אלול ביז נאך יום כיפור, אזוי ווי ער האט געזען אזא מין הנהגה האט ער געקלערט ער גייט עס אויך טוהן, נאכדעם האט ער חרטה געהאט ער גייט עס נישט טוהן ווייל ער האט אנגעהויבן אנערקענען אז ס'איז נישט פאר אים ס'איז צו א הויכע מדריגה און ער פארלירט פון דעם אסאך אנדערע זאכן. האט ער געזאגט אז ס'דא אמאל א מענטש וואס דאכט זיך אים אז דורך זיין הנהגה וואס העט זיך פירן קיצוניש מיט א געוויסע זאך העט ער מצליח זיין, נאך א שטיק צייט זעהט ער אז נישט נאר ער איז נישט אנגעקומען צו די מטרה נאר ער זעהט פשוט אז די אלע זאכן איז געווען עצת היצר ס'זאל אים אוועק נעמען פון אלע אנדערע מדריגות וואס ער האט. איז א מענטש דארף זיין אז ער זאל אלע מידות זאלן זיין מיט אמת און ער זאל האבן יראת שמים, אבער נישט נאכמאכן יעצט, אין מדרש בראשית רבה פרק ה, און אויכעט אין דברים פרק א', ווערט געברענגט א מורא'דיגע מעשה. רבי שמעון בן גמליאל זאגט, כל ימי הייתי משמש את אבא, כ'האב יעדן טאג אלע מיינע יארן באדינט מיין טאטן ולא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותי, קיינער האט נישט מכבד געווען זייערע עלטערן אזויפיל ווי איך האב מכבד געווען מיינע עלטערן.

און מיט דעם האט ער באדינט זיין טאטן, ואני לא, איך נישט, אזוי שטייט אין בראשית רבה, איז דארף מען פארשטיין וואס דער ר' גמליאל האט זיך נישט געקענט, שמעון בן גמליאל האט זיך נישט געקענט אנטוהן עפעס א נארמאלן בגד צו באדינען זיין טאטן, פארוואס האט ער עס נישט געטוהן? נאר למעשה ער האט נישט געוואלט נאכמאכן עשיו, ער האט געהאלטן אז ער מאכט יענעם נאך העט עס גארנישט אויפטוהן, ווייל מען מוז זיך האלטן א מדריגה, די גמרא מסכת חולין דף ק"ה עמוד א' ברענגט אז מר עוקבא האט געזאגט אנא, איך חלא בר חמרא לגבי אבא, איך בין אזוי ווי זויערע וויין וואס איז עסיג, אזוי ווי דער זון פון א גוטן וויין לגבי מיין טאטן, וואס מיינט דאס? זיין טאטע אין דעם טאג וואס ער האט געגעסן פלייש האט ער נישט געגעסן קיין מילכיגס ביז מארגן אין די זעלבע צייט, למשל אז ער האט געגעסן צען אינדערפרי פליישיגס איז ביז מארגן צען האט ער נישט געגעסן מילכיגס, און ער איז זיך נוהג אז ער עסט פלייש אין איין סעודה עסט ער נישט קיין מילך אין די סעודה, אבער די אנדערע סעודה עסט ער יא. שפעטער ווערט שוין גע'פסק'נט אין שלחן ערוך אז ס'דארף זיין זעקס שעה, און ער האט זיך אויף דעם מצער געווען ווייל ער זאגט איך בין אזוי ווי זויערע וויין צו עסיג לגבי מיין טאטן, נו און פארוואס האט ער נישט געטון די זעלבע זאך. די זעלבע זאך וואס איך האלט אין איין מסביר זיין, א חומרא קענסטו מאכן נאר ווען דו ביסט אויף די מדריגה, טאמער נישט, מאך נישט נאך. רבי חיים זייטשיק פלעגט זאגן אז דאס נאכמאכן איז האט ער דערויף געזאגט א משל, ס'איז געווען אמאל די פערד פרעגט דעם הונט דו וואוינסט מיטן באלעבאס אין איין הויז ער געט דיר אלע גוטע פלייש מיט די ביינער, איך וואוין אין א קאלטן באראק פול מיט לעכער און איך באקום נאר צו עסן גראז. בקיצור האט ער אים געזאגט אז דו מוזט פארשטיין איין זאך, מען דארף וויסן ווי וויאזוי און ווען וויאזוי מען דארף זיך לעקן, בקיצור איין טאג קומט דער פערד אריין פון די שטאל און ער ווייסט שוין פונקטליך וויאזוי זיך צו לעקן, נעמט מיט די גרויסע צונג און הייבט אן צו לעקן דעם באלעבאס און ער הייבט אן צו גלעטן דעם באלעבאס, בקיצור דער באלעבאס האט מורא געהאט אז דער פערד איז משוגע געווארן. און ער גייט אים חלילה הרג'נען, אקעי, יעדער גענומען שטעקענעס מיט וואס מ'האט נאר געהאט און מ'האט אים אנגעקלאפט ער זאל צוריק לויפן אין די שטאל. אנדערע אינדערפרי פרעגט דער פערד נאכאמאל דעם הונט, פארוואס האסטו פון אלעם גוטן און איך זע, קוק מ'האט מיך אנגעהאקט, האט ער געזאגט, זאלסט פארשטיין גוט, מ'דארף וויסן וואו צו לעקן, ווען צו לעקן, וויאזוי צו לעקן, מ'נעמט נישט ארויס די גרויסע צונג און מ'געבט א לעק אן דעם באלעבאס. כ'האב געמיינט דו ווילסט אים הרג'ענען. די זעלבע אויך איז דער וואס ער מאכט נאך די אלע זאכן האט ער געזאגט דאס איז א נמשל מען דארף האלטן ביי די אלע זאכן און מען זעהט אז ביים דאווענען ביי ראש השנה זאגט מען צוויי זאכן כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו כי זכר כל היצור לפניך בא די ערשטע זאך איז מעשה איש וואס דער מענטש טוט ופקודתו וואס זיין תפקיד איז געווען, אויב זיין תפקיד איז געווען איין זאך און ער האט געטון אן אנדערע זאך איז גארנישט ווערט. ס'דא אויכעט א משל אויף דעם אז א סאלדאט האט אמאל איבערגעלאזט דעם פראנט און ער איז געקומען צום קעניג אין מאסקווע זאגן איך האב מיך אזוי פארבענקט נאך דיר, האט אים דער קעניג גראד געשאסן האסט דאך מיטדערווייל איבערגעלאזט אין פראנט א לאך אז דער שונא זאל קענען אריינקומען, סאו יעדן איינעם קוקט מען וואסערע תפקיד ער האט, ר' מיילעך. דיין תפקיד איז אז דו זאלסט צוזאמהאלטן, אזוי ווי ר' ישראל'טשע פלעגט זאגן, א רבי איז אזוי ווי א שטריק וואס האלט צאם די פערל. דער רבי איז א שטריק, אבער ער דארף קענען צוזאמהאלטן די פערל. און דו זאלסט אויך זאך, ס'איז דא געלונגענע אייניקלעך, דער פישער איז א געלונגענער אייניקל, און ר' מרדכי'ס אייניקלעך איז אויך דא אפאר זייער געלונגענע, דארפסט זען אז זיי זאלן אויך באקומען א פאסטן, אויסער דעם וואס מ'דארף זיי שיקן געלט. דארף מען באקומען עפעס א פאסטן אויך. דער טאהשער רבי געווען אזא הייליגער מענטש, ער האט אזויפיל זאכן געטון חסד, און ער האט געדאווענט, און ער האט ער האט אלעס געטון אלעס אינאיינעם, סאו יעדע אייניקל האט באקומען איין מידה פון אים. יא, וואס כ'האב געוואלט זאגן, ס'מיר אריינגעקומען א קאל אז נעכטן איז שוין בנציון לויב געווען אין איינע פון די דרײַ בוטשער סטארס פון ווילימסבורג, און ער איז געווען אין דעם סטאר אויף מירטל עוועניו, זיי האבן נאך איינס אויף לי עוועניו און איינס אויף ראס סטריט. בקיצור, די חברה זאגן אז ער פארשטייט נישט, נאר ער פארשטייט נישט צום פלייש, ער פארשטייט נישט צו די מאשינען.
געווענטליך אז א מענטש וויל ווערן א בעל המכשיר, מוז ער קענען יעדע מאשין, ער מוז קענען די נייע אויווענעס, אלעס מוז ער קענען, ער פארשטייט גארנישט, רבותי, ס'איז חושך דראמאטיש. פרעגט אים איינער, איר פארשטייט צו די זאכן? ווי קומט איר אריין אין דעם? זאגט דער בעל הבית, זארג דיך נישט, לייביש האט אויך נישט פארשטאנען, ס'האט געדוירט יארן ביז ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז ער פארשטייט נישט, און דערווייל האבן מיר געמאכט פרנסה. רבותי א פאלק טרינקט נישט, ס'איז טרפות ווי א בארג. און ס'איז געווען דער רובין פלעגט געבן פאר דעם רב אפרים שמעון לייכטאג. פלעגט ער אים געבן די טיקעט, פלעגט מען צושטעלן ער זאל אראפ פארן דארטן אין טעקסעס, למעשה שפעטער האט דער רב לייכטאג געזאגט וואס דארף איך אהרן זאל מיר צושטעלן איך וועל מיר מאכן אן א דעם וואס איך וועל זאגן אז איך קום וועל איך מיר מאכן ארעינדזשמענט, קיצור ער איז אראפגעקומען מיל מארט האט אויף אים געשריגן דו האסט נישט וואס צו קומען אן א רשות האט ער אראפגענומען פון איך ווייס פון די בהמה פלייש פון עפעס האט ער אראפגענומען, ס'אינטערעסירט מיך נישט ווייל ער איז אויכעט נאר פאר געלט מיינט נישט אז ער איז א גרעסערע צדיק ווי אן אנדערע. דא ליגט הונדערטער טויזענטער דאלער, ווי האט דער סיגעטער געזאגט פאר אהרן ווידער, דאס וואס דיין טאטע האט דיך געפירט אונטער די חופה איז אויך נאר א טשעק געווען פון מיעל מארט. עס האט מיר דערציילט איינער אז עס איז געווען א איד האט געהייסן רב זישע ניישטאט ער פלעגט פארקויפן אייער, ער איז דער טאטע פון די ניישטאט ברידער. איין פרי זאגט ער פארן רעבן זכרונו לברכה פארן דברי יואל אז ער האט באקומען לעצטנס א אויפטראגע אז ער פארקויפט אויך טשיז, נישט נאר אייער נאר טשיז. האט אים דער רבי געזאגט בשום אופן נישט געב עס אויף, דאס דארף האבן א הכשר, זאגט ער רבי עס האט א הכשר, ניין געב עס אויף, ווייטער ער איז אמאל געבליבן סטאק מיט א פלעט טייער לעבן יענע קאמפעני, איז ער אריין צו זען וואס דער גוי מאכט, האט ער אים געוויזן ער האט עפעס א ספעשל אינגרידיענט וואס ער ברענגט עס אריין פון יוראפ, וואס דאס מאכט אז די טשיז זאל זיך גוט האלטן, זאגט ער יור ראביי מאסט האוו נאון אבאוט דיס, קאז אדערווייז וויי דיד הי טעל יו טו סטאפ, ער האט געמיינט אז דער רבי האט געוויסט. געווען א איד רבי ליפא לעווי געווען פון די חשובסטע אידן אין שטאט און ער האט געגעבן סאלאמי און ס'האט געהייסן ליפא לעווי'ס דזשערוזעלעם פון סאטמאר שטעלן פאר די פלייש איז פון ירושלים און פון סאטמאר בסוף איז ער נכשל געווארן מיט נבילות וטריפות און ער איז אריין צום רעבין און האט פארציילט פארן רעבין אז ער איז נכשל געווארן ער האט נישט געוויסט אז די אינגרידיענט איז טריפה דאס מאכט מען פון דעם פון יענעם האט דער רבי געזאגט כ'האב דאך דיר געזאגט אז זאלסט נישט האנדלען נאר טאמער ס'איז דא א בעל מכשיר.
און שוין, און אזוי און אזוי האט ער זיך אנגעמאכט א פארמעגן, און ער האט אפגעטרייפ'ט די שטאט. יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן, דער סקוקולענער רבי איז ביזי מיט די אלע סמארטפאונס, מיט די אלע זאכן, זיינס אן אייניקל האט זיך אויפגעהויבן, ער האט איבערגעלאזט א לאוו לעטער פאר זיין פרוי, איך האלט נישט מער ביים זיין א איד, בלייב געזונט, איך בין נישט אינטערעסירט מער אין די אלע זאכן. ער האט אויך געזען אז זיין זיידע איז איין שטיק שקר מיט בלאף. אלעס וואס די סיקריקן הייסן אים טוהן, דאס טוט ער. און נעבעך א אינגערמאן אין קרית יואל האט אויך די זעלבע לאוו לעטער איבערגעלאזט פאר זיין פרוי. ס'איז אזא מין אומוויג, דער עולם בארעכנט זיך נישט. ס'פעלט אונז חינוך, ס'פעלט אונז אהבת השם, אהבת התורה. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מ'האט געבויט פארן טאהשער רבי א ניי אוהל, ס'איז זייער שווער דארט צוצוקומען ווינטער ווייל מ'קלינט נישט, ס'איז נישט קיין געהעריגע געפעיווטע ראוד, מ'דארף מאכן, דער עולם גייט דאך פארן כסדר בעטן ישועות, מען זאל מאכן אז מען זאל קענען צוקומען נישט געשטרויכלט ווערן, מען זאל נישט חלילה אראפפאלן דארט זיך אויסגליטשן, ווייל ס'איז אין א מדבר און טאמער ס'וועט עפעס איינעם געשעהן וועט מען אפילו נישט וויסן אז איינער ליגט דארטן און מוטשעט זיך. איך האב אויך געוואלט זאגן דארט איז דא אסאך ביימער ארום און ארום דארף מען וואטשן וועגן טומאת כהן. יעצט האט מיך איינער אפגעקאלט אז ס'דא א זאך וואס הייסט פראנט פעידזש, ס'איז אזא מאגאזין וואס ס'עדווערטייזט אין מאנסי. האט ער מיר געזאגט ער האט געזען אן אדווערטייזמענט אז פֿינף און צוואַנציק מייל לעבן מאנסי איז דא א תלמוד תורה און א ישיבה וואטעווער ס'הייסט ישיבה אב יעקב ער איז אראפגעפארן ער האט געוואלט איינשרייבן דארט זיין קינד אבער אזוי ווי היינט איז דער עולם זייער קלוג איז ער געגאנגען אנגעפרעגט מיט עלטערן וואס האבן שוין געהאט דארט קינדער איז ארויסגעקומען אז דארטן נעמט מען אן שוואכערע קינדער ממילא זענען אלע סעקס פריקס וואס מ'האט זיי פון איבעראל ארויסגעווארפן און ס'איז דארטן דא גרויסע צרות א מאמע האט געבעטן געב נישט דיין קינד דארטן אריין. די פערד הייסט ראביי טשארן, CHURN, איך קען נישט די גאנצע מעשה, איך האב עס נישט געקענט מברר זיין געהעריג, און איך וויל זאגן אז איך ווייס נישט זיכער צו איין קינד האט געטשעפעט דעם אנדערן, צו גאר מלמדים טשעפענען דארט ווייל ס'איז שוואכערע קינדער. דו ווילסט דארט אריינגעבן דיין קינד זאלסטו מאכן דיין האומווארק אליינס און זאלסט זיין צופרידן מיט די אינפארמעישן וואס דו האסט באקומען, ווען נישט זאלסטו וויסן קענסטו דיך ארומשפילן מיט א ישיבה וואס דווקא דארטן וועט מען נאך דיינע קינדער נעבעך מאלעסטן. יעצט וויל איך רעדן אפאר מינוט א וויכטיגע זאך, א בחור קאלט מיך אפ אז ס'איז דא איינער, ער האט מיר געזאגט א נאמען אבער וויבאלד איך קען נישט מברר זיין פונקטליך ווער דאס איז, איז קען איך נישט ארויפלייגן זיין נאמען, און ער זאגט מיר אז ער וואוינט לעבן אים און ער פלעגט אים אלץ נאכלויפן און ער האט אלץ דערציילט זיין טאטן, די סוף איז געווען. איז ער דערציילט מיר נאך איינעם נאך א נאמען, זאגט ער יענער איז א באקאנטער נואף, און ער לויפט אויך נאך קינדער. איז דער ערשטער נואף האט אוועקגעמופט אויף אן אנדער פלאץ, לעבן באבוב פארטי פייוו בית מדרש אין מאנסי, אבער די אלע פאליטיקס מוז מען ארויסלאזן ווען ס'קומט צו פראטעקטן קינדער, איז צוגעגאנגען דארטן דער דיין פון בית מדרש און האט אים געהייסן זאל ארויסגיין, ווייל מ'האט אים אנגעקאלט האט אים געזאגט אז ער לויפט נאך נאך קינדער. למעשה ער פיקט אויף קינדער יעדן טאג, זיי זעען ווי ער נעמט זיי אריין, ער דרייט זיך אויס צו זיי, כאפט זיי אן ביי די ערוה. ס'איז צרות. איז למעשה בין איך געגאנגען כ'האב געוואלט מברר זיין פונקטליך וואס דא גייט פאר ווייל דארף מען דאך איבערגעבן פאר די פאליס דאס איז אן ערנסטע זאך קאל איך אפ עפעס א פרוי קודם הייבט אויף א קינד כ'האב געוואלט זאגן ס'איז זייער נישט גוט אז קינדער הייבן אויף טעלעפאונס ווייל סופאוזינג איך וואלט גערעדט וואס מ'דארף נישט מיט דעם קינד אדער לאמיר זאגן ס'איז דא חזירים וואס זיי קענען רעדן וואס מ'דארף נישט איך ווייס צו וואטשן האב איך נישט גערעדט שיק מיר אדער דיין מאמע'ן אדער דיין טאטע'ן בקיצור

דאס איז היינט די טיפ, דאס איז היינט די זאך. דו רעדסט דא פון א פרוי וואס איר זון קאלט מיך אפ, איר הערט? ער האט אפגעקאלט נאכן ארויס גיין, א פרעמדע מענטש האט מיר איבערגעלאזט צוויי ביטערע מעסעדזשעס, איינע איז געפערליך ווייל ס'איז דער וואס ס'וואוינט ביי אים, אבער ס'איז נישט אזוי געפערליך ווייל ער האט אוועקגעמופט, און ער האט אוועקגעמופט לעבן באבוב, און און ער האט א ברודער וואס האט חתונה געהאט און ער האט קינדער און ער דאווענט אין באבוב, איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט דארטן דעם דיין און געזאגט זאלסט וויסן ער איז א פעדאפייל מען האט אים ארויסגעווארפן, מ'רעדט דא פון ערנסטע זאכן. הייבסטו אן מיט מיר צו מיין האטליין געפעלט דיר יא צו נישט, האב איך איר געזאגט, איר טוט א ו א געפירליכע עוון פלילי מיט דעם וואס איר טוט דאס. זי האט זיך אנגעהויבן צו אנטשולדיגן, זאג איך, איך ברויך דאס אויך נישט, איך וויל אייך נאר זאגן, דאס איז א טעלעפאן פון אייער זון, און איר זאלט וויסן אז יו העוו טו סטארט טעיקינג קעיר אוו איט, דער עולם איז דאך אזוי משוגע און אזוי צו צעדרייט.
יעצט איך קען נישט ארויפלייגן די נעמען פון די צוויי פעדעפיילס וואס ער האט מיר געזאגט ווייל פארשטייסט זיך אליין פארוואס איך האב עס נאכנישט מברר געווען סא לאמיר זאגן אז מיין האטליין געפעלט דאך נישט למעשה אייער זון האט זיך געוואנדן צו מיר פאר העלפ אז ס'איז דא צוויי פעדעפיילס און מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן און די זעלבע קאל האב איך באקומען פון ארץ ישראל אז ס'איז דא א יונגערמאן א חזיר וואס ס'לויפט נאך נאך בחורים אין שוויץ זיצט ער יעדן פרייטאג און ער איז מכשיל דארטן קינדער און בחורים און ס'איז א געפערליכע ווייטאג. האב איך יענעם געזאגט איך וועל דיר געבן איינעם פון ארץ ישראל וואס ער וועט מיט דיר מיטגיין צו די פאליס. צו מיין האטליין געפעלט דאך צו נישט האט נישט מיט דעם. איך געדענק איך בין אמאל געפארן אויף ארץ ישראל מיט פינקי וועבער און יאסל שארמאש איז מיטגעפארן. בקיצור, און פינקי זאגט אים אוי דער בויך טוט מיר אזוי וויי, איך ווייס נישט איך פיל איך גיי ברעכן ס'איבלט מיך. זאגט אים יאסל שטרעק מיר ארויס דיין צינג. מאַכט ער, אַהאַ, זאָגט ער, יאָ, אַ צונג דערקענט מען, צי דער מאָגן איז פֿאַרדאָרבן, צי נישט. זאָגט אים רב יאָסל, ליסן, דײַן מאָגן געפֿעלט מיר נישט. זאָגט אים פּינקי, צי ס'געפֿעלט דיר, צי נישט, דאָס איז דײַן פּראָבלעם. דאָס איז מײַן מאָגן, און אַזױ איז עס. דאָס זעלבע אױך, צי מײַן האָטלײַן געפֿעלט אײַך, צי נישט, דאָס איז אײַער פּראָבלעם, און יו דאָנט העװ טו ליסן טו איט. איך מוז זען, צו טאָן, װאָס מע קען, און װאָס מע דאַרף. אײַער זון שרײַט, ער דאַרף האָבן העלפּ. יעצט עטליכע בחורים האבן מיך אפגעקאלט איך נעם נישט קיין אחריות נאכאמאל ווייל איך קען זיי נישט אויף די נעמען זיי זאגן יא דער שטיינהארטער פון רחוב חשמונאים ער איז א פעדעפייל און מען האט אים געטראפן אסאך מאל שלאפן מיט בחורים און ער איז א ער האט זיך אויפגעזאגט ער זאגט מיר איר האט רוח הקודש שוין האב איך רוח הקודש ער כאפט נישט איך באקום די מעסעדזשעס יעצט וויל איך ענק זאגן דער אייבערשטער פירט די וועלט אז טאמער מען טוט נישט וואס מען דארף סוף קומט מען אן צו די ארגסטע זאכן וואס איז דא, יעצט איז דא א מודעה בקשו רחמים מרובים העתירו אל השם וועגן דעם יונגערמאן וואס ער הייסט אברהם משה בן פייגע ליבע שווארץ, אז היינט גייט ער דורך א משפט ווייל דער ניקלשבורגער ברכת יוסף האט אים גע'מסר'ט, און מען בעט יעדער זאל קומען אין קאורט אין ראקלענד קאונטי, וואן סאוט מעין סטריט, ניו סיטי. און יעדער זאל קומען ס'וועט זיין א גרויסן חיזוק פאר דעם אברהם משה שליט"א, יעצט איז אזוי ווען איך האב ענק געבעטן מ'דארף גיין אין קאורט וועגן די חזירים האט קיינער נישט געוואלט גיין, יעצט איז געווארן א נייע מעשה, איר הערט וואס דא גייט פאר, אז מ'זאל פשוט גיין געבן חיזוק פאר דעם אינגערמאן, ווייס מיר אונז וואס דארט איז געווען? אונז ווייסט מען נישט, אונז האמיר נישט קיין השגה, אפשר האט ער געוואלט יענעם גנב'נען זיינע נכסים, איך ווייס נישט, צו ער האט געמעגט גיין אין קאורט צו נישט ווייס איך אויך נישט, אבער על כל פנים ווי מישט עץ אונז דא אריין? און נאך א זאך, וואס איז דאס? זיינע פראפערטי איז מער ווערט ווי א אידיש קינד? און חיים פלאר האט ארויסגעגעבן א בריוו קעגן ניקלשבורג? חיים פלאר, דו האסט ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר אויכעט? דו ביסט צומישט? געטאנצט אויף צוויי חתונות איז אן אמעריקאנער? וואס? נעכטן האט איר געזאגט וואס איר האלט, און היינט האט איר געזאגט וואס איר, וואס מ'הייסט אייך זאגן? ס'איז געווען אמאל א רבי, מ'האט אים געטראפן עסן יום כיפור, האט מען אים געפרעגט, ביסט משוגע? יום כיפור? זאגט ער, ענק האב איך געלערנט מ'טאר נישט, ווייל דאס, פאר דעם באקום איך געלט באצאלט. און היינט טו איך וואס איך וויל, דאס איז חיים פלאר. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן די רצועות, עטס געדענקטס איך קלאג מיך שוין ניין יאר אז די קלף איז נישט כשר, די רצועות איז פלעסטיק, און דער עולם לאכט זיך אויס. יעצט הייבט מען שוין אן צו זען ס'איז אמת, ס'איז שוין דא פון בית דין א צעטלעך פון אלע בתי דינים, איך וויל עטס זאלט אויסהערן וואס איינער קאלט אריין פון ארץ ישראל.

דאס האבן אויך די רבנים געטון מיט זייער חרם, קודם וואס איך זאג איז נישט אמת, איי ס'איז דאך יא אמת, נאר צען יאר האט כלל ישראל א. און דא האט איר נאך איינער פון מיינע חכמים, איינער פון פרעה'ס כישוף מאכער, ער וויל וויסן פון ווי איך נעם די מקור פון חזקאל טייטלבוים, ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון קליימער נעם איך נקמה, איך בין שוין נישט אין קליימער באלד צען יאר, האב איך יעצט מיך דערמאנט צו נעמען נקמה, און פארוואס אויף חזקאל טייטלבוים, פארוואס נעם איך עס נישט אויף עלפערד, מיט דעם מענדל שטערן און יצחק שטערן, פארוואס נעם איך עס אויס אויף חזקאל טייטלבוים? דו ווילסט וויסן די מקור? ס'האט א מקור, טראסט מי, ס'איז אמת, די עסקנים מיט די רבנים ווייסן די מקור פונקטליך. פאר דיר בין איך נישט מחיוב איבערצוגעבן, אז דו ווילסט נעמען פאר א מוהל זאל ער דיר אריינברענגען אינפעקשעס דיזיזעס אין שטוב. כ'וויל דיך פרעגן, יעדעס מאל איך דערצייל עפעס א זאך וואס איינער האט געטון בעטסטו א מקור? ווען דאס האט נישט קיין מקור רופט ער מיך צו א בית דין אדער ער סוט מיך, דארפסט זיין, קענסט זיין זייער רואיג אז ער זיצט נישט רואיג ווען דאס איז שקר. נאר איך ווייס יא די מקור. כ'קען דיר נאר נישט זאגן ווייל זיי גייען הרג'ענען דער וואס האט עס איבערגעגעבן ווייל דא איז געווען גרויס געלט אינוואלווד מיט סטראשעריי. איי מין, כ'וואלט געוואלט וויסן, איר נעמט די גאנצע זאך אויף חזקאל טייטלבוים ווייל דער האט געטון מיט זיין שווער-ידען?

ניין ניין. כ'גיי דיך אפילו נישט צוריק קאלן, כאטשיג דו זאגסט קאל נישט צוריק האב איך עניוועי נישט צוריק געקאלט, איך בין נישט קיין קארעספאנדענט פאר יעדן טרייב, האב נאר ארויף געלייגט דיין נאמבער, איך ווייס נישט צו ס'איז אן אמת'ע נאמבער צו נישט, זאל יראה הקהל וישפוט. און בכלל און טאמער כ'וועל דיר איבערווייזן אז ס'אמת וואס גייסטו טוהן? גייסט דאך אויך גארנישט טוהן, קענסט דען עפעס טוהן? די רבנים עס פארשווייגן. זיין שוואגער האט געמאכט אן אפוינטמענט מיט א ווייבל וואס האט חתונה געהאט דעם אנדערן טאג, האט זי נישט געוואוסט פונקטליך, האט ער זי אראפגערופן אין א האטעל, ער האט באשטעלט א האטעל אין מאנהעטן, דער לאנדסבערגער מיט די גרויסע בארד, איז זי געקומען וויינען צו די התאחדות צו איצעלע פין, און מען האט אים מעביר געווען פון לערנען מיט חתנים און כלות, און מען האט אים אריינגעשטעלט צו גיטין, אזוי זי וועט זיין גע'גט, נו, אלס איז דאך שוין נישט קיין איסור אשת איש, דאס גארנישט טוהן עניוועי. יעצט וויל איך זאגן.

נישט ווייל מ'זענען סנהדרין אדער מ'זענען מחי' מענטשן און הער יא נישט אויף די טעכער פאר איינער וואס אויב איינער וואס קען זיך נישט איינהאלטן מ'זאל נישט זיין אויפ'ן גאס דאס האב איך מורא'דיג הנאה געהאט מיך אויפגעבאדערט און מיט צען מייזלען געווען פשוט אז ס'נישט ווי מ'טוט דא מיט א מ'מאכט זיך א בעלזער מ'רעדאצירט און מ'פסק'ענט די זאכן וואס מ'וואלט געוואלט ביי איין זאך

גרויסן שכר, ער האט ממש מזכה צו רעדן. שוין, איט טוק יערס באט פיינלי די מעסעדזש איז אוט דעיר. יעצט האב איך געוואלט זאגן וועגן זשופניק שוויץ וואס דארט מכשיל קינדער יעדעס מאל זיי גייען ס'איז צושפארן איינער האט מיר איינגערעדט אמאל אויף עפעס א פאלשע נאמען ער פון די רבנים באלאוני איך האב שוין געוואר געווארן ס'איז אלץ באלאוני עניוועי ער ארבעט פאר די ועד הצניעות און איך האלט אין איין באשמוצן דעם שוויץ נעמט ער זיך אן למעשה וויל איך ענק זאגן ער האט מיר איבערגעלאזט דא צוויי מעסעדזשעס און איך וויל רעגירן אויף ביידע מעסעדזשעס. הערט אויס זיין מעסעדזש. הרב נחום, איך מיין מען זאל אויפהערן די מלחמה פון סקווערע רבי'ן, איך בעט דיך אז ער איז א איש קדוש ונורא, ער האט געזאגט משה מנחם טויב אז ער וועט זיין פריי איז ער געווארן פריי, מלאכים און שרפים ציטערן פאר אים, הרב נחום איך בעט דיך געב צו קעגן דעם רבי'ן,

דו אידישע דרייווער עיר הקודש זיצט זיך דא אין מקווה און מען רעדט אז ס'איז דא א נחום ראזנבערג וואס ער איז א מנוול און ער לערנט אויס מנוולים, ער לערנט אויס אז מען זאל אין מקווה מאכן מנוולות, זאגט יעדער איינער ער איז געווארן א מנוול וויאזוי? פון נחום ראזנבערג, ער האט געמאכט אז מען זאל זיין מנוולים. מען דארף זען דער נחום ראזענבערג עוקר מן השורש זיין איין דורכפאל מיט נאך א דורכפאל נאך א דורכפאל און נאך א דורכפאל נחום ס'איז געקומען די צייט צו פארמאכן דעם טעלעפאן נחום איך קאל דיך דא פון ירושלים עיר הקודש. וואס לייגסטו ארויף דעם פארטריקענטן דייטש אויפן טעלעפאן וואס ער זאגט אז ער איז א חסיד דיינער? לייג ארויף די טעלעפאנס וואס אלע וואס זאגן אז דו ביסט מנבל פיו, גאנץ ירושלים רעדט פון דעם, ס'איז דא א מנוול גדול אין אמעריקע וואס ער האט א האטליין ער הייסט נחום ראזענבערג ער איז מנבל פיו של הקדוש ברוך הוא ער איז מנבל פיו הבריאה ער לערנט דעות, ער גייט אריין אין די היסטאריע פון מאכן חזירים אויף די וועלט ביי כלל ישראל, א מוסר און א מנוול, לייג דאס ארויף, דאס קענסטו ארויף לייגן, נישט די פארביטערטן פאפא'נע דייטש, לייג ארויף דאס אז גאנץ ירושלים זאגט אז נחום ראזענבערג מאכט מנוולים
בעולם. עניוועי, קודם איך וואלט זאגן עטס קענטס הערן איינע פון די טעיפס זאגט ער אז ער זיצט אין מקווה, איר הערט? ער זיצט אין מקווה! שטעל דיר פאר! גיי ארויס פון די מקווה דו חזיר! נאכדעם זאגט ער אזוי, מלאכים און שרפים ציטערן פארן, איך האלט אויך אזוי, שטייט ומלאכים יחפזון, ס'קומט ראש השנה די מלאכים ציטערן, פארוואס ציטערן זיי? דאס איז די מלאכים וואס דער מענטש האט באשאפן, איינעם פעלט א הענט, איינעם א פיס, איינער האט געזינדיגט מיט עריות, האט ער באשאפן גאנצעטע מלאכים, די מלאכים ציטערן. איך האלט אויך אז די מלאכים ציטערן, דער איד איז אזוי אנגעפיקעוועט מיט אידיש בלוט, און מיט גניבה גזילה, מיט אלע מלאכים ציטערן. יעצט אין ארץ ישראל איז דא א קו נייעס, אזוי הייסט עס. קיצער, מען האט עס געוואלט אונטערברענגן, ס'האט זיך געטוהן, די רבנים האבן זיך אריינגעלייגט. און זיי האבן אפגעשטעלט שטיקלעך אז מען זאל נישט קענען, אזוי ווי פאר מיר, מען זאל נישט קענען אויף די געוויסע ליינס ארבעטן, האבן זיי זיך מתקדם געווען, זיי האבן זיך געקויפט אן אייגענע מאשין, זיי לאכן זיך אויס. איז דער אמת איז דעמאלטס איז געווען אן אסיפה, זיי האבן געמיינט אז זיי האבן צושפארן, האבן זיי געזאגט מען דארף ראזענבערג'ס האטליין פון ניו יארק אויך צושפארן. זיי האבן א רב אנגערופן ביסט משוגע, אז דער שפארט עס צו גיי איך עס עפענען. דער מענטש ראטעוועט כלל ישראל, ס'איז נישט קיין נייעס, ער רעדט סתם סתם שמוץ אויף יעדן. ער האט א ציל אויף וואס ער צילט, סאו רוקט זיך דא אן איינער און ער זאגט אה ער זיצט אין ירושלים אין א מקווה און ווייקט זיך און ער זאגט מיר איך זאל צומאכן מיין האטליין, איך הער איך הער וואס דו זאגסט, יעצט איך וויל דיר זאגן בכלל, ירושלים זאגט אז ס'איז דא א מנוול אין ניו יארק, לאמיך דיר זאגן, דאס ווארט ירושלים איז ביי אונז טריפה. ס'פסול, אונז ווייסט מען עטס זענטס סתם געלט רייסערס, עטס האלטס ביי גארנישט, מען פלעגט זאגן א ירושלימער איד האט א צלם אין הארץ, עס איז אלץ נאר פארן געלט און פארן געלט און עטס טוטס נאר פארן געלט און דאס אלעס וואס עטס זענטס, עטס זענטס ביי אונז א אויסגעשפיגענע זאך, פון גאנץ ירושלים רעדט מען? כ'וויל דיר זאגן וואס מען רעדט אין גאנץ אמעריקא, עס איז דא א שוויץ וואו דאס איז מכשיל קינדער און בחורים קאלן מיך. יעדע צווייטע וואך. איר זענט גערעכט, כ'בין געגאנגען אין שוויץ באד, כ'האב נישט געוואוסט, איך בין אריין, איינער האט מיך אריינגעשטופט פון אונטן, איינער האט מיך אנגעכאפט בכח מיט פארנט, ס'איז נישט דא אפילו צו וועם צו רעדן דארט. סאו דו האסט א פראבלעם וואס ירושלים זאגט אויף מיר? כ'האב דיר צו זאגן וואס איך זאג אויף ירושלים? אין יעדע גאס שטייען די שבאבניקעס, מ'איז מכשיל קינדער, מ'איז מכשיל יונגלעך און מיידלעך, קוק וואס גייט פאר אין אלע צייטונגען אין ירושלים, וויפיל רבנים מ'כאפט דארט, מ'האלט אין איין כאפן רבנים מיט. מיט די בחורים וואס זיי טוען צווישן זיך איז דאך גענוג א גרויסע פראבלעם אבער פון ווי האבן זיך אויסגעלערנט שטיינהארטער מיט די אנדערע ראש ישיבות דער עזרא שטיינבערג די אלע די די לעצטע פאר חדשים האמער נאר רבנים וואס מען זעצט איין און דער גרויסע ברעסלעווער חסיד לעזער בערלאנד לויפט נאך ארום אין די וועלט סאו איך דו ווילסט וויסן וואס ירושלים זאגט אויף מיר איך האב דיר געוואלט זאגן וואס איך זאג אויף ירושלים מ'פלעגט זאגן א ווערטל אז א ירושלימער ווערט געבוירן מיט א ציגאריע מיט א פאפעראס אין די הענט. ווייל יעדער רייכער. איך קען דיר זאגן, אין ירושלים ווערט יעדער געבוירן אן א הויזן מיט אן א אונטערהויזן און דאס אלעס. אלעס וואקט ארום מיט די ערוה אפן און מ'איז מכשיל יעדן. סאו מיך אינטערעסירט נישט וואס דו האסט צו זאגן, פארקויף דו מיר גארנישט, און אונז ווייס מיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף וואס מען טוט, און ס'איז ברוך השם, די אלע תעמולות מאכן געוואלדיגע פייערס מיטן אייבערשטנ'ס הילף. א גוטן און א פרייליכן שבת